א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, ס'איז אויכעט שבת פאר סליחות. יעצט איז אזוי, ר' סרולטשע דער וויזשניצער רבי איז געגאנגען אמאל אין די גאס אין גראסווארדיין, און ער האט געזעהן ווי א גלח גייט מיט אזא היט אזוי ווי די וויזשניצע, אין ירושלים גייען די גלחים מיט די ברייט היטן אזוי ווי די סאטמארע, און אזוי ווי ער האט דאס געזעהן האט ער גענומען זיין היט האט עס געגעבן א דריי אויס אנדערש ווי דער גוי.

איך וויל ענק פארציילן א מעשה. נאך עקזיט ניינטי עיט איז דא פארקסוויל, דא איז געווען אמאל דאכצעך מיר די אלטע צעלימער קעמפ איז דא געווען, אמאל איז געווען אסאך אידישע קעמפס אבער דער עולם האט זיך קאנדענסט מער אריין נענטער, נענטער צו ליבערטי, צו סוואן לעיק, עניוועי איז איך האב מיך אפגעשטעלט ווייל איך דארף דאך מאכן דעם האטליין באלד באלד קומט דאך מיטוואך, אוי וואס איז א. עניוועי האב איך מיך אראפגעצויגן די זייט ס'איז דא דא א גרויסע פלאץ און איך שטעל מיך אפ, א האלבע מינוט שפעטער שטעלט זיך אפ א קאר, אנטשולדיגט. איר האט א פראבלעם? טאמער יא אפשר קען מען אייך העלפן? זאג איך ניין, איך האב מיך אפגעשטעלט פשוט ארויסצונעמען עפעס פונעם טראנק, ווייל די הערער אפאראט אין וואס איך רעד אריין איז געווען אין טראנק. שוין, נאכדעם, ווייניגער ווי נאך דרייסיג סעקונדעס שטעלט זיך אפ נאך א קאר, אפשר ברויכט איר העלפ? איר האט געסטאפט דא ווייל איר זענט סטאק? זאג איך ניין, ברוך השם איך בין נישט סטאק. כ'האב זיי נישט געוואלט פארציילן אז כ'האב, איך גיי מאכן יעצט דעם האטליין ווייל פארשטייסט דו, כ'וויל זיי נישט וויי טון, האב איך שוין פארציילט אמאל, ס'איז געווען ר' מעכעלע פון נתניה געפארן מיט א פאלשן פאספארט אויף ענגלאנד, קיצור מ'האט אים אוודאי געכאפט און מ'האט אים אפגעשטעלט, ס'האט געדויערט א האלבע שעה זענען געקומען די טובי העיר, כ'האב זיי מסביר פאר די גאווערמענט אז ער איז א איד א תמימות'דיגער ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, שוין, מינווייל האט מען אים אינטעראגעיטעד פינף שעה, מ'האט געזען אז ער ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך, עניוועי, קומט ארויס זאגט ער פאר די אידן, אידן פון ענגלאנד דארפט זיך נישט זארגן ס'איז נישט געווען קיין חילול השם, זיי האבן חוקר ודורש געווען פינף שעה כ'האב זיי קיין איינמאל נישט אויסגעזאגט אז איך בין א איד כ'האב נישט געוואלט אויסזאגן פאר די צוויי חברה אז איך מאך יעצט א האטליין מיט דעם האב איך מיך אפגעשטעלט נאר דאס האט מיר נאך אויסגעפעלט. האב איך געהאט אין טראנק האב איך געהאט דעם הערער אפאראט, דעם אויפכאפ אפאראט, יעצט איך בין געווען ברוך השם ביי די ביידע מקוואות סיי אין בענגאר מעין ס'איז אלעס אין בעסטן ארדענונג, ס'האט עפעס קלייניקייטן געדארפט פארעכטן אבער ס'איז אלעס געווען הלכה'דיג גוט, און די אנדערע איז די גרויסע מקווה אין מאנקטאן וואו ס'איז שוין דא קינדער געבוירן, ס'איז שוין דא דארט א שטיקל תלמוד תורה מיט א מיידל סקול, ברוך השם ס'פירט זיך גוט, יעצט אז די גמרא זאגט. קשים גרים לישראל כספחת, זאלסטו גלייבן ס'איז א ספחת, ס'איז דא ביי שאת, ספחת און בהרת, דאס איז ספחת, און דא דארטן איינער א גר צדק האט זיך ערגעץ מגייר געווען איך ווייס ערגעץ אין קענעדע איך ווייס נישט וואו ווער און וואס, און ער קומט אן ער האט זיך דארט באזעצט באקומען א דזשאב אין מאנקטאן, ס'איז דא א. א קהילה וויל ער, ער זאל נוצן די מענער מקווה. בקיצור איך האב אנגעזאגט ווען כ'האב עס געבויעט, איך בוי מיט איין תנאי א מאן א זכר טאר נישט אריינקומען דא אין מקווה. פארוואס? ס'זענען כמה טעמים. קודם ווייל אז א זכר גייט אין מקווה וויל א פרוי נישט גיין דארט. וויאזוי ס'ארבעט ביי די זכרים איז זיי נעמען נישט קיין שאוער, זיי קענען וואוינען מיט די פרוי, צו זיי קענען זיך אויסרייבן, זיי קענען טון וואס זיי ווילן. דער דער גר האט דאכט זיך מיר נאך אפילו נישט חתונה געהאט. און מען געבט א גיי אריין אין מקווה, ס'איז פיין ווארעם, בפרט נאך אין מאנקטאן ווען ס'איז קאלט אינדרויסן, דא ווערט מיינוס דעגריס, אה ס'איז אזוי פיין, און מען וואשט זיך גוט אפ אין די מקווה, און די גאנצע זאמען און אלעס גייט אריין אין די מקווה, סאו א פרוי עקלט זיך צו גיין דארט, כ'האב אמאל געמאכט א מקווה ערגעץ אין. כ'געדענק נישט אין וועלכע שטאט אין אוקריינע, און פרויען האבן עס אנגעהויבן צו נוצן, דאן איז געגאנגען איין פרוי זי האט באמערקט אז ס'איז דא א אונטערהויז פון א זכר, האט זי אויפגעהערט צו נוצן די מקווה, ס'האט אנגעדרייט די גאנצע שטאט, האב איך דעמאלטס געזאגט פארן רב, כ'האב דיך געזאגט מ'זאל נישט אריינלאזן זכרים אין מקווה'ס, אקעי ס'איז געווען א מיסטעיק, מ'האט עס פרובירט צו פאררעכטן. קומט זיך דא אן א מענטש, ער איז נישט פון דא בכלל, אונז האבן דארט אריינגעלייגט כמעט הונדערט טויזענט דאלער, כמעט, וואס אונז האבן מיר באקומען פון א איד, א גביר האט פונקט עפעס א שידוך געטון מיט א מחותן פון מאנטריאל, און ער האט געגעבן פֿאָרטי פֿײַוו טאוזענט, זיין מחותן האט געגעבן טווענטי טאוזענט, איז געווען סיקסטי פייוו טאוזענט, הערשי נידערמאן פון וויליאמסבורג האט צוגעזאגט צו געבן צען, פינף האט ער שוין געגעבן, פינף. האט ער נאך נישט געגעבן ווייל ער זיין מאמע איז ליידער זייער קראנק דאס איז מיין מומע מיין מאמעס שוועסטער און נאכדעם איך האב געגעבן דרײַצן טויזענט פון מיין טאש און נאכדעם איז צוזאם געקומען נאך וואס מען האט צוזאם גענומען אבער עס איז קיין שום געלט נישט געקומען פון די קהילה פארקערט זיי זענען לכתחילה געווען געגן אז מען זאל נישט בויען ווייל זיי האבן געוויסט אז די נעקסטע דזשענערעישן וועט האבן א מקווה און זיי האבן נישט געהאט זענען זיי געווען ווי מען זאגט פעלט אוט אוו פלעיס ס'איז צוזאם געשטעלט פון אפאר גבירים און דעטס איט. האט ער אנגעהויבן ער וויל עס נוצן יעצט, איך וויל אויסלערנען דעם עולם א זאך עטס זאלטס וויסן, ווען א לאבאביטשער וויל גנב'נען א שול גנב'עט ער אזוי, קודם קומט ער אריין ער וויל נאר דאווענען מער גארנישט, נאכדעם וויל ער נאר נוצן די מקווה, ס'איז דא א איד ר' משה ווייסמאן האט א מקווה אין פלעטבוש, וואס אונז נוצן מיר דאס. פאר הענדיקעפ פרויען וואס האבן א מענטל הענדיקעפ, געקומען א לאבאוויטשער ער וויל נוצן די מקווה, ס'דאך פאבליק, האבן מיר אים אונז געזאגט ניין ס'איז נישט פאבליק ס'איז פרייוועט, ווייל אלע געלטער דא האט משה ווייסמאנ'ס טאטע געשאפט, און אונז וויל מען נישט אז מענער זאלן קומען, יעצט די שאלה איז ווען זיין פרוי דעם לאבאוויטשער'ס פרוי זאל גיין אין מקווה, ס'קען אויך זיין א פראבלעם ווייל וואס געשעהט איז די געזעץ איז אין א נאן פראפיט למשל אונז דארט ווי איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום קען מען נישט פארדינגען דאס פלאץ פאר קיין שום נאן פראפיט ווייל די מינוט דו פארדינגסט עס פאר א נאן פראפיט איז די צווייטע נאן פראפיט איז פונקט אזוי שטארק ווי די ערשטע ווייל ביידע איז דאך גאווערמענט געלט טעקס מאני איז די צווייטע קען עס צונעמען יעצט אויב זיין פרוי גייט אין די מקווה קען זיין מארגן קען זי טענה'ן אז זי איז אויך דא אין די קאנגריגעישן און אין די קאמיטי און מען מאכט א וואוט. יעצט ווייס איך וויאזוי ס'גייט מיט די אלע זאכן. איז האמער א פראבלעם ווייל א פרוי האט מען מוזן לאזן גיין. איז איך האב שוין ערלעדיגט דער וואס האט זיך געשלאגן פאר זיין רבי'ן וועגן בעסמעדריש די גרעסטע לויער היינט אין ברוקלין האמער אונז ערלעדיגט ער זאל עס אויסארבעטן אז די לעבאוויטשער זאלן נישט קענען האבן דארט קיין דריסת רגל ווייל זיי געבן זיך א זעץ אריין און זיי דאווענען און זיי האבן שיטת התניא שיטת ה וויאזוי הייסט עס די סידור די לעבאוויטשער סידור תהלת השם און בעפאר יו נאו איט ווארפן זיי ארויס דעם רב יעצט אין בענק אין. פארטלענד מעין איז דא א לובאוויטשער ער איז די רב דארטן ער הייסט וועדאלסקי נישט קיין חילוק איז בקיצור איז ער האט אויך געהאט אזוי ער דארט איז געווען א אלטע מקווה מיט אן אלטע שיל און ער האט עס געוואלט געבן א שמיי דריי אוועק האט יענער געזאגט הער אויס אויף צו שמיי דריי און לייגן געלט אין דיין טאש בין איך אויך דא און ער האט אים אזוי ארויסגעקאפעט אז ער האט זיך געמוזט אנהייבן צו בויען אויף סקרעטש. דאס איז די מקווה וואס כ'האב ענק געזאגט, די גרויסע ועד מקווה יו עס בי, אה, יו עס עי, מקווה יו עס בי האט צוגעזאגט געלט צו פיקסן ווייל ס'איז געווען זיכער ס'איז געווען א פסול'ע מקווה און די רב האט געוויינט צו מיר, ער האט צוועלף קינדער פון די מקווה, זאג איך וועסט דעם זייגער נישט צוריק דרייען, ס'איז א שאד דאס וויינען. למעשה איז געקומען יו עס בי און זיי האבן געוואלט געבן געלט, זיי האבן געזאגט זיי געבן אים געלט, זיי האבן געזאגט זיי געבן עס אבער נאר אויף אויפצופיקסן די פראנט, כדי מ'זאל קענען זעהן מאכן פראפאגאנדע און זייערע רבנים מוזן אראפקומען זאגן דרשות, ס'איז אזא פול אף באלאוני ארגענעזעישן אז ס'איז נישט דא דאס גלייך, און די בעסטע ראיה האסטו אז לעיזער קעסטנבוים איז א חלק פון די קאמיטעי, פארשטייסט? לעיזער קעסטנבוים האט א פראבלעם מיט א מקווה האט ער א פראבלעם, ער האט בועל געווען דארטן אין טייוואן האט ער בועל געווען א שיקסע, דעמאלס איז ער געפארן באצאלן אז זאל אים נישט איינזעצן, ס'איז אויפן אינטערנעט אלעס. לעיזער האט גע'גנב'עט אלע געלטער אין וויליאמסבורג, ער מיט זיין טאטן, זיי האבן צוגע'גנב'עט, די גאווערמענט האט געגעבן געלט פאר די או די עי. אה, ס'איז גנב'ן. עניוועי, נאכדעם זאג איך דעם רב, ער זאגט איך זאל אים קומען העלפן, האב איך אים געזאגט איך קען אייך נישט קומען העלפן, ווייל איר פארשטייט אליינס, איר האט נישט געהאט א כשר'ע מקווה, ווען מ'האט אייך געגעבן געלט האט איר עס אריינגעלייגט אין די וועדינג רום, זאגט ער הער אויס, כ'האב עס טאקע אריינגעלייגט אין וועדינג רום, אבער ס'איז געווען מיין געלט, זיי האבן מיר נישט געגעבן א פעני, זיי זענען ליגנערס און בלאפערס, ווען כ'האב געענדיגט מיט זיי, האב איך שוין נישט געקענט גיין אין ערגעץ, איך בין חבד, מיר איז גוט א בור תחתון אויכעט. זיי אנגעהויבן ניין מ'מוז האבן זריעה מיט השקה און זיי האבן דאך אלץ די פרומע רבנים וואס יעדער מוז עפעס ובלבד, אזוי שטייט דארטן, א סוכה ישנה איז כשר ובלבד שיחדש בו דבר, מוז עפעס צולייגן נאך אן עפעס נאך א דברי חיים מיט א מיט א זריעה מיט א השקה מיט א ווייז א בוידעם א. הערטס אויס מיט די אלע זאכן, מען דארף האבן א מקווה, עני מקווה וואס איז נאר אויסגעהאלטן להלכה איז כשר, סוף איז געווען אז זיי האבן נישט געגעבן ווייל ס'האט זיך אים נישט געלוינט צו נעמען ווייל אז זיי האבן אים געוואלט געבן פֿופֿציק, מען דארף צולייגן א בור זריעה מיט א בור השקה, און דאס איז שוין מער ווי פֿופֿציק. סא דאס זענען די אלע צדיקים היינט, איך וויל ענק נאר זאגן, דאס איז מקווה יו עס בי לצים וואס זיי זענען, ווען זיי האבן געוואלט גיין פירן אזא ארגענעזעישן האבן זיי געדארפט קודם פארן אויף ארץ ישראל און גיין צו די ארגענעזעישנס וואס זיי פירן מקווה'ס, למשל אזוי ווי ועד הארצי למען טהרת המשפחה מיט אנדערע, זיי האבן מקובל פון גדולי הדור וויאזוי מען דארף מאכן א מקווה ס'אזא וואן טו טרי, איך וויל דיר דערציילן א מעשה, ס'איז געווען א איד אין מאנהעטן ער האט געגעבן געלט פאר מקווה'ס, דער חזון איש האט אים געזאגט אז ער איז געקומען אין ניינטין פיפטי טו האט ער אים געזאגט אז ער וויל וויסן וואס צו טון פאר אידישקייט א גרויסער עושר געווען שוין דעמאלטס האט אים דער חזון איש געזאגט אז ער זאל געבן געלט פאר מקווה'ס קיצור נאך א צוויי יאר איז ער געקומען צום חזון איש און ער האט אים געזאגט ער האלט שוין ביי כ'ווייס וויפיל צען מקווה'ס צו וויפיל זאגט אים דער חזון איש עס שטייט ויכולו השמים והארץ וכל צבאם זאגט רשי דער גיהנום מיט'ן גן עדן אלעס זאגט ער אייער גן עדן האט נאך דער אייבערשטער נישט באשאפן. זאָגט ער, װאָס איז דען, װי לאַנג נאָך אַ גן-עדן? זאָגט ער, איר באַשאַפֿט עס יעדן טאָג מער און מער און מער און מער און מער. דער ייִד האָט איבערגעלאָזט מיליאָנען פֿאַר מקװאות, ער האָט דרײַ טעכטער, װאָס זײ פֿירן דעם פֿאָנד. באַט עניװעי, איז דער חזון-איש שרײַבט אין זײַן ספֿר, אױב אַ רבֿ זעט, אַז ס'געשעען מכשולות און ס'רעגנט נישט, למשל, ארץ-ישׂראל רעגנט נישט,

זאגט ער דאס זאלסטו נישט טון, אבער טאמער זעסט עס איז נישט דא קיין ברירה יו דו וואט יו העוו טו, פארשטייסט? איז בקיצור, מען דארף טון וואס מען קען, למעשה דאס קען נישט יעדער זיך ערלויבן, ווייל קודם כל איז דא קונצן און נאכדעם מען דארף באמת וויסן וואס מען טוט אויך, המשכה האט אין זיך אסאך הלכות, עניוועי, איך וויל נאר זאגן וועגן דעם אז מען דארף וויסן ווי דער חמר שטייט אין. סא בקיצור זיי האבן אים נישט געגעבן קיין געלט, ס'איז געבליבן א פסל'ע מקווה, אבער למעשה האט עס דער באלעבאס וואס ער איז געווען די קאמיטע האט עס צוגענומען פון אים, ער האט עס פארקויפט און ער האט אים ארויסגעווארפן פון שול און פון אלעם. און שוין, דער חב"דצקער איז געגאנגען בויען זיך זיין אייגנס. עניוועי, איז למעשה האב איך שוין דערציילט, ער האט עס געבויעט אויף וואסער, חיים קלמן קליין איז געווען דארטן דער רב, ער האט קיינמאל נישט ארויסגעפונען, נישט געוואוסט אפילו אז מען דארף מאכן טעסט באורינגס, יעצט דארף מען איבערמאכן אלעס. ס'איז נישט מיינע ביזנעס, איך בין נישט אינוואלווד, איך זוך מיר נישט קיין אינוואלוומענט דארטן וואו ס'איז שוין א כפרה די גאנצע זאך, ווייל צו בויען פון ס'ניי דויערט ווייניגער ווי צו פאררעכטן אלטע דזשאנק. און אונז זאגט מען יוי אזויפיל געלט גענימען גענימען יא? ישראל האגער עמיצער דער שייגעץ דער חזר טמא זיין טאטע האט געהאט די מקווה און מען האט דארט צוגעלייגט אזא אן ארטיזשיען וועל אזא אזוי ווי דער רבי האט געוואלט ס'זאל זיין ווייל ס'איז סוף כל סוף א גרויסע מקווה און די היימישע האבן עס גענוצט האט ער אמאל זיך באקלאגט פאר איינעם יענער האט עס מיר נאכגעזאגט יוי עס קאסט אים שוין אזויפיל געלט. ס'האט אים געקאסט די גאנצע קוואל צען טויזענט דאלער צו פופצען. ווען זיין טאטע האט געקויפט גיבערס האט ער אויך געמוזט מאכן א קוואל, ווייל ס'האט געקאסט דארט זייער אסאך געלט, דער באלעבאס מיסטער גיבערס האט אים געטשארדזשט גרויס געלט. דעמאלטס האט אים נישט געבאדערט, ס'האט אים נאר געבאדערט דא, איי, ער האט אים אריינגעצויגן, נחום ראזענבערג האט אים אריינגעצויגן, די רשע, די. קיין געלט פאר ארויסקומען האב איך נישט גענומען ברודער, קיין געלט פאר מיין ארבעט האב איך נישט גענומען, כ'בין דארט געשטאנען אומזינסט וואכן, געמאכט זיכער אז ס'זאל זיין אייניקער יין, ס'זאל זיין שינוי מראה ווען מ'האט געגראבן, ער האט אים אריינגעצויגן, דאס איז נאר א האגער טווערסקי שייגעץ, דעטס אלל איט איז, ס'איז ביליגע לאו-לייפס, זיין טאטע ר' מאטעלע געווען דער זעלבער לאו-לייף, ער דער זעלבער לאו-לייף, זיין פעטער דער סקווערער דער זעלבער לאו-לייף, ס'איז א באנטש אוו לאו-לייפס, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איז למעשה האב איך געזאגט דעם גר צדק דא קען מען נישט לאזן גיין קיין מענער, נאכדעם זאג איך אים אזוי דו ביסט דאך א גר צדק, כ'ווייס נישט ווי לאנג דו ביסט א גר, און כ'ווייס נישט ווי כשר דיין גיירות איז אויך נישט, כ'ווייס נאכנישט אין וועלכע מקווה דו האסט דיך געטובלט, איך בין יעצט ארומגעפארן נאכאמאל אין גאנץ קענעדע אין די איסטערן סיבארד,

יעצט בין איך דארט געווען נאכאמאל האב איך געזעהן אז ער איז נישט גיי, קען זיין ער איז יא גיי אבער ער איז נאך ארגער ווי גיי, ער האט איינע אין די קהילה א מיידל וואס ער פעלט פאר הער ווערי ווערי מאטש, ער איז א כהן און זי איז א גרושה און ער האט מיט איר חתונה געהאט בריש גליא, זי האט אבער געטענה'ט איך האב דיך ליב דו האסט מיך ליב באט ליסן די שוהל איז אן ארטאדאקס שוהל, ווי העוו טו טשעינדזש איט טו רעפארם אר קאנסערוועטיוו. כ'וויל אז פרויען זאלן קריגן אן עליה און אלעס, און זיי האבן שוין געטוישט דאס אויך, נאך א מזל כ'האב נישט אריינגעלייגט דארטן געלט, אז נישט וואלט איך געווען א מקווה ביי יענע חברה, זיי וואלטן עס אפשר גענוצט פאר גיירים און גיירות. אן אמת'ער גר צדק וואס ער קען לערנען און ער איז א תלמיד חכם און ער איז מחנך זיין שטוב אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ער וואלט פארשטאנען אזא זאך פארוואס מ'קען נישט לאזן א פרוי זאל גיין א מאן זאל גיין א פרוי מקווה אויך. פרויען גייען זיך עקלען זיי גייען נישט וועלן גיין, איז דער איינציגער הרב אברהם גאלדשטיין, אברהם איך גיב דיר אסאך קרעדיט, כ'האב געהאנדלט מיט דעם גר און איך האב מיט דיר געהאנדלט, הגם אונז זעמיר נישט ארויס בעסטע פרענדס, באט איי סטיל לייק יו, יור א ווערי ווערי נייס בוי, ביסט א גרויסער תלמיד חכם, און ביסט א כבוד פאר אידן אז דו ביסט א גר. יעצט לאמיר גיין ווייטער, נאכדעם וויל איך ענק זאגן. ס'דא די רעבע סאטמאר רב האט געהאלטן וועגן א זרוע מלאכתית, א זרוע מלאכתית מיינט א מאן וואס האט נישט גענוג שטארקע ספערם איז וואס מען טוט איז מען גייט אין א זאמען באנק, ס'דא חברה וואס זיי רייבן זיך אויס און יעדעס מאל זיי האבן זיך אויסגעריבן נעמען זיי הונדערט דאלער צו וויפיל און זיי פארקויפן עס פאר א זאמען באנק. און זיי פריזן דאס און דאס שרייבט מען אויף דער איז געווען א שווארצער דער א ווייסער א טשייניז ווייל איינער וויל נעמען זאמען וויל דאך נישט אז די קינדער זאלן האבן טשייניז אויגן צו אז ער איז ווייס און זי איז ווייס וויל ער דאך נישט שווארצע קינדער ס'איז יעצט געווען אין בני ברק צוויי יאר צוריק אזא מעשה ס'איז געקומען א קאפל ביז אמעריקע און זי איז געווארן ברוך השם שוואנגער נאך צען יאר און ס'איז געשען א מיסטעיק אז מ'האט איר געגעבן זאמען פון א שווארצן און ס'איז געבוירן געווארן א שווארצע בעיבי אין בני ברק. און נישט דער טאטע האט עס געוואלט נעמען און נישט די מאמע, זיי האבן געזאגט, אונז האמיר דערמיט גארנישט, ס'איז נישט אונזער, ס'האט גארנישט מיט אונז, ס'איז זאמען פון עפעס א שווארצן. נאכדעם האבן זיי געקאלט דעם דאקטער, דער דאקטער האט געזאגט, הער אויס, איך האב עוועליועט דיין מאנ'ס ספערם, און ס'איז אזוי שוואך געווען, איך האב דיר געמוזט געבן אזא מין שטארקע ספערם, ווייל דיין ספערם איז אויך שוין נישט געווען גענוג שטארק, ווייל דו ביסט שוין נישט קיין יונגסטער, האב איך דיר געגעבן אזא מין זאך וואס איצט לייגן מיר דארט עפעס אריין וואס איך האב דיר נישט געקענט זאגן, און געזאגט אז די קינד איז טאקע שווארץ, און ער האט עס געדארפט נעמען. די מין זאך האט ער געמוזט נעמען פון א ספערם פון א שווארצן. עניוועי, ס'איז יענס געשעפט רבותי, עס איז נישט ארגער ווי די פלייש אליין, די פלייש אליין דאך אויך אזוי, מ'שעכט פופציג בהמות און ס'איז דא זעקס הונדערט בהמות כשר, פארשטייסט? סאו, יעצט ס'איז דא א רבינו פרץ אין יורה דעה אין הלכות נידה, זאגט די רבינו פרץ אזוי, אז א פרוי איז נישט נזהר אז זי זאל נישט ליגן אויף א בעט אדער אויף א ליילעך ווי א מאן איז געלעגן דערויף, א פרעמדער מאן, ווייל לכאורה דארף זי דאך מורא האבן, אפשר האט זיך יענער אויסגעריבן אונטער די דאכענע און האט אריינגעפישט אין דעם אין די בעט געוואנט און ס'איז נאך נאס און זי העט זיך גיין לייגן אין דעם און ס'העט אריינרינען אין איר און זי העט שוואנגער ווערן זי העט האבן א בעיבי איז דאך עס א ממזר, דער רבינו פרץ כ'האב נישט קיין מורא ווייל א ממזר איז נאר ווען ס'איז דא א ביאה אסורה. מען נעמט זיין פיפיק, מען שטופט עס אריין אין איהר וועדזשיינע, טאמער נישט דא קיין ביאה אסורה, מיט אנדערע ווערטער לאמיר זאגן טעארעטיקלי אז ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש און האט ארויסגעשפריצט זיין זאמען אויף איהר וועדזשיינע, אבער ער האט זי נישט אנגערירט מיטן פיפיק, ער האט זי אנגערירט נאר מיט די הענט, אבער ער האט נישט אריינגעלייגט דעם פיפיק, און פאר סאם ריזען, זאמען האט אזא זאך ס'ציהט, און אויכעט איהר וועדזשיינע, איך האב אין הלכות נידה האב איך פארגעלערנט האב איך מסביר געווען ס'האט אזא כח ס'ציהט אריין די זאמען. ביז צום רחם אריין. איז למעשה אויב מען האט עס נישט געטוהן מיט א ביאה אסורה איז נישט עק וועלט. דאס ברענגט ר' משה דעם רבינו פרץ לגבי א הזרעה מלאכותית אז מען מעג נעמען זאמען פון וועמען מען וויל, מען מוז נישט האבן דווקא פונעם מאן, ווייל כ'האב דאך א רבינו פרץ אז אויב עס איז נישט דא קיין ביאה אסורה איז עס גוט. יעצט סאטמאר רב האט זיך געקריגט אויף דעם, רב פרייש האט אויך מיטגעהאלטן מיטן סאטמאר רב, עס האט נישט צו טוהן מיט די ביאה אליינס ממש, אבער. נאך אלע מעשות איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת, עס איז נישט מיינע ביזנעס אפילו אריינצוגיין אין דעם, איז למעשה איז אזוי, ירמי' הנביא האט געזאגט נביאות אויף אידן שלעכטס, און וואס האט מען געטון? מען האט שוין עפעס אויך געהאט די סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מארמאראשער רוצחים, האבן זיי אפגעשמועסט, און ירמי' הנביא גייט דאך יעדן טאג אין מקווה, אריינגיין אין מקווה, אים אפאר חברה אנכאפן, און אפאר אים זיך נעמען שפילן מיט זיין ערווה, פיפיק און אזוי עס רייבן און שלעפן און ווערט דאך עס גראד הארט און מען וועט אים אויספאמפן די זאמען אריין אין מקווה אריין וייל עס וועט שוין זיין אזא שייגעץ הוצאת זרע לבטלה עט ער שוין עט דער אייבישטער מער נישט רעדן צו אים וועט ער אונז נישט קענען סטראשען אז עס גייט קומען די אלע שלעכטע זאכן עס וועט נישט זיין ווער עס זאל סטראשען און דער אייבישטער עס נישט ברענגען סאקמערע אזיאטישע און מארמאראשע חשבונות דער אייבישטער וועט עס נישט ברענגען איי דער אייבישטער קען עס ברענגען אומגעסטראשעט עה דא אזוי האבן זיי געטון. דאך לכאורה איז דער נביא צוגעקומען צו די גרעסטע עבירה השחתת זרע לבטלה און דאס איז רציחה, אמת איז געווען באונס אבער קיין גרויסער צדיק קען ער אזוי נישט בלייבן געגאנגען דער אייבישטער האט געמאכט אזוי זיין טאכטער האט געדארפט גיין אין מקווה דעמאלטס ביינאכט דער אייבישטער געמאכט אז די זאמען פון די וואסער איז אריין געגאנגען אין איר וואדזשיינא און ס'האט זי אנגעשוואנגערט און ס'איז געבוירן א קינד. דער קינד האט געהייסן בן סירא, אזוי האט מען אים גערופן. דער טורי זהב ברענגט צו אז מען מעג שלאפן אין יענעמ'ס ליילעך, און איך האב נישט מורא אז זי וועט מתעבר ווערן, שהרי בן סירא כשר היה, בן סירא איז געווען א כשר קינד. ווער איז געווען בן סירא? די גמרא ברענגט פון אים אסאך זאכן, מימרות פון בן סירא. דער בן סירא איז געווען ירמי' הנביא'ס א אייניקל, דאס הייסט ירמי' הנביא'ס א זון, וואס ער איז געווען פון ירמי' הנביא'ס א טאכטער, דאס הייסט די טאכטער איז געווען די מאמע, און ירמי' הנביא איז געווען דער טאטע. גערעכט. עס איז געווען כשר. האב איך מסביר געווען דעם גר צדק א הארט נאקעלט מען זיי פארשטייען דאך גארנישט. האב איך מסביר געווען אז דו ביסט א בחור איך ווייס נישט וואס דו טוסט ביינאכט איך ווייס נישט וואס דו טוסט אין די מקווה צו דו שפילסט דיך ארום צו נישט גייסט מיר אריין פישן זרע אין די מקווה און ס'וועט קומען א פרוי ביינאכט און זי וועט שוואנגער ווערן פון דיין זרע האב איך א צומישעכץ האב איך א גארער אויאלעפעס איך ווייס אליין נישט וואס איך האב און ער האט עס נישט געוואלט הערן ווייל פארשטייסט דאך איך שפיל מיך ארום, איך גיי אריין פישן זאמען אין מקווה, אבער איך קען דאך די אלע מעשות. איז למעשה איז דא יעצט א גרויסע מלחמה, קודם האב איך געהייסן די רב וואס האט אים געמאכט פאר א גר זאל אים שרייבן מיט טערות און שניצן, נאכדעם האב איך געהייסן אז די אלע וואס האבן געגעבן געלט זאלן אויסשטעלן א בריוו אז אונז האמיר געגעבן דאס געלט און מיר האבן זיך אויסגענומען, האט זיך טאקע אזוי אויסגענומען. אז קיין זכר וועט די מקווה נישט נוצן, ס'איז נאר פרויען, און אז דער גר וויל עס נוצן זאל ער זיך אליינס בויען א מקווה, זייער פשוט, כ'האב אים געזאגט, דו האסט געלט, בוי דיר אליין א מקווה, אונז קען מען דיך נישט דא צולאזן, דאס איז געמאכט פאר פרויען און סטריקטלי פאר פרויען. גארנישט, ס'וועט זיין א טשאלענדזש, אבער הער אויס, אונז זעמיר נישט דערשראקן פאר טשאלענדזשעס. יעצט פארוואס ער וויל עס טון איז נישט ווייל ער ברויך א מקווה, ווען ער ברויך א מקווה זעט אויס צו זיין פערציג און פופציג וואלט ער חתונה געהאט. ער וויל עס טוהן אזוי ווי די ליובאוויטשער טוהן, ער גייט אריין, קודם ווערט ער א מעמבער, און ער הייבט אן צו דרייען, און מארגן וועט ער זאגן אז די מקווה איז אזוי, און ער וויל צושפארן, און ער וויל אהין, ער וויל פרויען זאלן נישט גיין נאר מענער, ווייל דו קענסט דאך א גר אויסצורעכענען זיין קאפ, איטס אנבעליוועבל, זעכציג זיבעציג פראצענט פאלן אלע צוריק און זיי גייען צוריק לסורם.

ער קען דאס, עס איז זיין פאך. איז געווען א גר, דער גר זאגט אזוי, ער האט זיך שוין אראפגעלייגט אויפן טיש, ער האט אים שוין געעפנט דעם זיפער, ער האט ארויסגענומען די ערוה, ער וויל אים שוין גיין שניידן, פארדעם האט ער געוואלט זען צו עס איז טאקע אמת'ער גר צדק, פרעגט ער, טעל מי, וואט די יו סעי טו דזשיזעס קרייסט? זאגט ער, ליסטן ראביי, איווען דאו איים קאנווערטינג טו דזשודיעזעם, באט דזשיזעס קרייסט וויל אלוועיס העוו א פלעיס אין מיי הארט. איך האנג אין דער העלער האט אים איבערגעלאזט מיט'ן ערוה אינדרויסן ער איז אנטלאפן. איך מל'ע נישט קיין גוי. עניוועי, דאס איז די מעשה מיט די גרים. און דאס רעדט מען נישט פון אברהמעלע. אברהמעלע איז באמת א טייערע מענטש. אברהמעלע, וויר אל וויט יו. העי, ביסט אביסל משוגע, ביסט ביזי מיט קלינטאן און מיט אבאמא מיט די אלע זאכן. העי, ליסען. איטס יור פריווילידזש, איטס יור פריווילידזש, באט אדער דען דעט אין אידישקייט ברוך השם האלטסטו נאך זייער גוט, כ'האב אסאך מאל געטראכט אפילו צו קומען צו דיר א שבת, דו זאגסט וואסערע שיינעם שבת דו פירסט אפ, אבער איך ווייס דאך דו זאלסט מיך נישט אריינלאזן, ביסט דאך ברוגז אויף מיך, אבער איך וואלט געקומען צו דיר אויף שבת איינמאל זעהן וויאזוי דו פירסט אפ א שבת מיט די גרים מיט אלעם, שוין אז דו לאזט מיך נישט אריין סאו איי לוז, איך געדענק דיך נאך נאכדעם ווען דו ביסט געווארן א גר, ס'איז געווען דער פאפא רב. האט זיך אזוי געפרייט אז האסט געמאכט דעמאלטס א סיום אויף משניות אדער אויף א מסכת איך געדענק נישט פונקטליך יוי האט פאפא רב געשיינט זיין פנים און ער האט געזען א גר א תלמיד חכם איך געדענק עס נאך עניוועי אברהמעלע קיפ אפ די גוד ווארק זיי געזונט וועסט דיך אויסלערן איין זאך וועגן מיר איך קען זיין צוקריגט מיט דיר אבער איך קען זיין דיין פרענד אויכעט. ס'מיינט נישט, אין סאטמאר איז אזוי, טאמער זאגט מען יענער איז פארכאפט אין ציונות, ווען דו זאגסט ער האט געדינט עבודה זרה און ער האט נישט געלייגט קיין תפילין און ער האט נישט געהאלטן שבת, דאס איז קליין געלט, איי ציונות? בואפאפאפא, דארטן ענדיגט זיך די גאנצע דאס, פארשטייסט? טאמער זאגט מען איינער איז פארכאפט אין ציונות, וואוי מוז מען אים פיינטען און מ'מוז אים בארעדן און מ'מוז און מ'מוז און מ'מוז און מ'מוז, פארשטייסט? ס'איז נישט אמת, דער רבי איז נישט געשטאנען בארעדט פרייוועט ציונים, קיינמאל נישט, און אפילו אויף קוק נישט געזאגט קיינמאל קיין שלעכט ווארט. דו זאגסט ער האט אמאל געהאט א פליטת הפה ימח שמו, אויף דעם ס'מיינט נישט אז ער האט עס געמיינט. ר' מאטעלע איז אמאל געזעסן ביים טיש, עס האט זיך דעמאלטס געטוהן אויכעט וועגן חיים מאיר אז ער האט געמאכט עפעס נח"ל חרדי אין קוממיות, האט דער רבי געזאגט, נו, דיין טאטע זאגט ער פאר ר' מאטעלע, און דיין טאטע לעבט דאך שוין אין מינות וכפירה אכט יאר, צען יאר. מאטעלע האט זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויסגעגאנגען, שפעטער האט ער אים געשיקט איבערבעטן. מיינט נישט אז א מענטש ווערט אמאל אויפגערעגט. געזעץ. עריות איז די איסור איך ביי ער איז מיינט נישט אז ער וואס ער האט געזאגט מוז זיין ווי דעם שלמה יאנקל דער משוגענער ער זאל ליגן אין גיהנום צו אין גן עדן דארט ווי מען וועט אים אריינלאזן געשריבן א גאנצן בוק פינף וואליומס פונעם רבי'ן און יעדן דזשאוק און יעדע מעשה די אלע אמת'דיגע ערליכע חסידים און די ערליכע אידן זאגן דער האט געמאכט אן אייגענעם רבי'ן ער האט זיך אנגעמאכט א לץ ער האט זיך געמאכט א דזשיגאן שומאכער פון יואל טייטלבוים דאס אלעס וואס ער האט געמאכט ער האט געמאכט א לץ פון רבי'ן און פארטיג. סאו קען זיין ער האט יא אמאל געזאגט א פליטת הפה און קען זיין נישט נישט וואס איך גיי זאגן אז הרב קוק איז געווען אן ערליכער איד גערעדט זייער מיסע זאכן אפילו דער גערער רבי רבי אברהם מרדכי האט אויף אים געזאגט מרוב חיבתו לציון אומר על טמא טהור ער האט געזאגט אז מיידלעך זיי שפילן שבת אין ארץ ישראל מיט באל איז פארן אייבערשטן וויכטיגער ווי דוד המלך'ס תהילים נאך אזאלכע זאכן וואס ער האט געזאגט עס מיינט נישט אז איך געב אים גערעכט און גוט געטוהן אבער ליסען עוועריבאדי איז אינטייטעלד טו היז אפיניען. מוסדות סקווער טוען אן יעדן א ביבער היט, סאטמאר רב האט יעדן אנגעטון א שטריימל, איך האלט אז דאס איז געווען די גרעסטע מיסטעיק, ווייל אזוי ווייסטו נישט קיין חילוק צווישן א קיטשער יונג און צווישן א תלמיד חכם, יענער ער וויל זיין א קיטשער יונג זאל ער זיין א קיטשער יונג, דריי יענעם נישט איבער, יעדער האט א רעכט צו זיין וואס ער וויל, עז לאנג עס איז אין א מסגרת פון שמירת התורה והמצוות. מצות. יעצט ווערט געברענגט ביי פסח הכיסים צריך בדיקה, די טאשן, מען לייגט דאך אריין כסדר חמץ, דארף מען עס בודק זיין. דער של"ה הקדוש זאגט, הכיסים צריך בדיקה מיינט אז די געלט וואס דער מענטש פארדינט דארף מען וויסן צו עס איז נישט גע'גנב'עט, ווייל מיט נישט גע'גנב'עט געלט האט מען נישט קיין הצלחה. דער אייבערשטער וויל דיר געבן געלט, אז ער וויל דיר געבן געלט מוז ער דאך עס דיר געבן כשר, ווייל ער שרייבט דאך אין זיין תורה עס מוז זיין כשר. אויב דו ביסט א טיפש און דו גייסט גנב'ענען ביסטו א טיפש. ווייל ענק ס'קומט אן נישט כשר געלט, כ'האלט אין איין מסביר זיין פארן עולם אז היינט קען מען קיינעם נישט טראסטן, פונקט ווי די רבנים למשל חזקאל טייטלבוים, זלמן לייב פיליפ, זיין ברודער דער פרשת הכסף פיליפ, די אלע רבנים זענען חזירים נואפים ערשטע גראד, מען קען זיי נישט טראסטן, מען קען זיי אפילו נישט טראסטן צו גיין פרעגן א שאלה פון א רב, כ'האב שוין עס געבעטן אפאר יאר צוריק. נישט. דער הייליגער דברי חיים זאגט אז א נשים חכמה, א קלוגע פרוי וואס זי קען מראות, קען פסק'נען מראות. דער איז נאטינג ראנג וויט דעט טינג. מען האט געמאכט יעצט עזרת נשים אויף די אמבולאנסען ווייל מ'האט מורא אז זיי טאטשן די פרויען מיט אנדערע זאכן. איך זאג גארנישט, מען זעט ס'וועט זיך אויסארבעטן. קודם איז עס גוט ווייל קאמפיטישאן סטימיולעיטס ביזנעס, די הצלה איז שוין געווען אזוי גרויס אז זיי האבן שוין געטון ממש. וואס זיי האבן געוואלט, איז למעשה די זעלבע איז מיט מראות. פארוואס פאר א גוט יאר זאל א פרוי מוזן אנקומען צו א רב? יעצט שופראנער רעבעצן די אלטע, ווען מ'איז איר געקומען פרעגן א שאלה, פלעגט זי עס אריינטראגן צום רב. די רב האט קיינמאל נישט געוואוסט ווער ס'פרעגט די שאלה, זי האט מיר אמאל געזאגט, אזוי האט זי מיר געזאגט. כ'האב געפרעגט צו שופראנער רב איז מער מחמיר פאר אייך צו נישט, זאגט זי ער ווייסט אפילו נישט אז ס'איז מיין בדיקה, ער ווייסט גארנישט, איך קום א גאנצן טאג, איינער קומט פרעגן, איך גיי אריין, איך טראג עס אריין און איך ווייז אים. ער פרעגט קיינמאל נישט ווער דאס איז און וואס דאס איז, ווייל דא רעדט מען דאך נישט פון די פרוי, דא רעדט מען דאך פון די שמאטע, איז במילא קען ער נישט פאר מיר מער מחמיר זיין אדער מער מיקל זיין, ער ווייסט נישט, הי דאזענט איווען נאו, איז דאס איז די זאך וואס מען וואלט געדארפט איינפירן, אדער אזוי אדער איך האב איינגעפירט, איך האב מיך שטארק געשלאגן אז מען זאל נישט לאזן אז די פרוי זאל אריינקומען צום רב פרעגן, ס'איז דא די פלעצער ווי זי שטייט אונטער די טיר, מען געבט אריין די שמאטע און די רב ענטפערט, דאס איז זייער גוט. איך האב אסאך געארבעט אין דעם מען זאל דאס אזוי מאכן, ווייל די רבנים האבן נישט געוואלט, זיי האבן געזאגט דו נעמסט צו די גאנצע נאמנות פונעם רב, זאג איך אים הונדערט פראצענט, זיי האבן דאך געהאפט איך זאג ניין און נאר אזוי און איך נעם עס נאר צו אויף אויף וויזשניצע רבנים, ווייסט דאך זיי האבן אלץ געזאגט סאקמער קאקמער איך מעג אלעס, יענער איז א דר'עטל. האב איך געזאגט ניין איך נעם עס צו אל אפילו פון הרב אהרן טייטלבוים און זאליקא טייטלבוים און דער סאטמארער דיין די זעלבע ווי לאנג זיי לעבן האבן זיי א יצר הרע און אז זיי האבן א יצר הרע איז אז ס'געפעלט זיי א פרוי איז די פרוי אין דעינדזשער אין לייף טרעטענינג סיטועשען דערציילט אז ס'איז געווען דא דער קייזער פראנץ יוזעף ער האט געהאט איין קראנקהייט און טאמער האט ער געזעהן א שיינע פרוי איז זי שוין פון אונטער זיינע הענט נישט ארויס אן נאכדעם וואס ער זאל וואוינען מיט איר. נעמען די גאס פלעגן זיך אידישע קינדער וואטשן פון אים, די זעלבע איז היינט, ווארום דער יצר הרע איז אריין אין די רבנים, איז מען דארף זייער וואטשן, האב איך געזאגט אזוי, איינס איז מען דארף זען, אזוי ווי ס'איז דא עזרת נשים, אן אמבולאנס, מען דארף זען אז פרויען זאלן זיך אויסלערנען צו פסק'ענען מראות. אז דער דברי חיים זאגט אז מען מעג, מעג מען דאך. און ס'וועט בכלל זיין גוט, ווייל איך פאר ארום אין אסאך אוט אוו טאון פלעצער, וואס וואס געשעט? די סטענדערד גרינגע שאלות וואס יעדע פרוי האט איז, ווערט אריינגעשיקט מיט פעדעקס, פעדעקס איז אווערנייט, ס'קומט אן צום רב נישט יעדע מינוט, יעדעס מאל איז דער רב גרייט שוין צוריק צו ענטפערן. איך זעה נישט קיין פראבלעם אז פרויען זאלן זיך אויסלערנען צו פסק'ענען מראות. ספעשעלי די גרינגע שאלות איז ריעלי נאו פראבלעם וויט אלל דעט. אדער מ'זאל מאכן אזוי ווי די בית דין שטיבל למשל אין ירושלים, אין די בית דין שטיבל פון מנחת יצחק און אנדערע, זעצט מען אראפ די פרוי, און זיצן דארט אפאר דיינים וואס זיי לערנען זיך, און די פרוי זינקט איין פאר חרפות און בושות, מיר האבן שוין געזאגט פרויען, איך פרעג נישט קיין שאלות וועגן דעם, איך פסק'ן מיר אליין, ווייל כ'האב ענק שוין מסביר געווען, היינט צו טרייבען א פרוי און זי צו שטופן אגענסט די וואל ווייל דו האסט אזא מין אפמאך אז זי מוז קומען פרעגן, און זי מוז עס טון ברבים יעדער זאל זען ווייל דו האסט זעכציג לערן יונגלעך, זאגט די פרוי ווייסטו וואס, לערן דיך נישט אויף מיר, איך בין נישט דיין לערן יונגל, און איך וועל נישט גיין פרעגן קיין שאלות. איך האב שוין אסאך מאל געפרעגט די מורי-הוראות וואס האבן שאלות, זיי זאגן אז ס'פאלט די שאלות יעדעס יאר מיט העלפט. יע, אזוי זאגן זיי מיר. זיי זאגן אז ס'האלט שוין דארט אז מ'גייט שוין כמעט נישט פרעגן א שאלה. ווייל מ'האט אביוזד די מיידל, מ'האט אביוזד די פרויען, מ'האט זיי אביוזד. איך געדענק דער אלטער שייגעץ ביק, שי' העשל ביק, א שייגעץ, מתיר געווען פסול'ע מקווה'ס, געדענק איך אמאל אז כ'האב אים אריינגעשלעפט צו ר' חצקל ראטה. כ'האב געזאגט אז די מקוה'ס האט ער פארוואס גע'כשר'ט ס'איז פסול האט ער מסביר געווען פאר ר' חצקל ראטה ניין ס'איז געווען אז איך האב געוואלט ארויס געבן א מאשין וואס פסק'נט מראות האט ער געזאגט פאר ר' חצקל ראטה ווען א פרוי קומט מיך פרעגן א שאלה פון א מראה קוק איך איר אן פון טאפ טו באטעם כ'קוק ווי קורץ די קלייד איז ווי לאנג די קלייד איז איך קוק ווי לאנג די האר איז די שייטל כ'קוק צו זי גייט מיט אייגענע האר צו נישט און איך געב איר א פרעג וואו גייען דיינע קינדער אין וועלכע תלמוד תורה? האב איך דעמאלס געשריגן קולות, אויב ער נוצט דאס אויס פאר זיין שייגעץ שטיק, פאר זיינע פריוואטע אינטערעסן, זאל ער וויסן אז די פרויען גייען נישט קומען פרעגן. און ר' חצקל ראטה האט אים שטארק מוסר געזאגט, נאר ער איז דאך ביק שטריק, האט ער נישט געפאלגט. נו, היינט קומען טאקע די פרויען נישט פרעגן, היינט פסק'נט זיך יעדער אליינס. נאו פראבלעם. איך האב גערעדט מיט א פרוי, האט זי מיר געזאגט, נישט נאר אז זי גייט נישט פרעגן דעם רב, נאר בשעת ווען זי ווישט זיך אויס און זי ווישט זיך אריין, ווארפט זי עס גראד אוועק, זי וויל עס אויך נישט זען. דעטס איט, גענדיגט. ווער האט עס אויפגעטון? די רבנים. פארוואס האט היטלער גענומען אלע רבנים צו זיין די ערשטע? ווען ער איז געקומען אין א שטאט האט ער געהייסן די רבנים און די דיינים זאלן קומען פאראויס, און זיי האט ער די ארגסטע באשטראפט. אבוויעסלי זענען זיי עס געווען ווערט. היטלער האט דאס נישט געוואוסט, אבער דער אייבישטער האט געוואוסט. עניוועי. אמאל האבן די רבנים געהאלטן דאס פאר א סוד. כ'געדענק ווען איך בין זיך געגאנגען לערנען מראות, קיינער האט מיך נישט געוואלט אננעמען, קיינער נישט, עה, ב ב ב ב. געווען א איד דא ר' פישעלע, ר' פישעלע הערשקאוויטש, ער האט יעדן אנגענומען. האב איך געפרעגט אפאר שאלות פון שולחן ערוך וועגן קאלערס וועגן אלעם און ער האט יעדן אנגענומען, ביסט אריין געקומען האסט דיך אראפ געזעצט האסט געקענט דארט זיצן, איז למעשה איך האלט אז מען טאר נישט איבער געבן די פרוי אין די הענט פון א שייגעץ, למשל חזקאל טייטלבוים האט געטאטשט זיין שוועגער ער האט זי בועל געווען כדרך איש ואישה, א מזל פנחס איז נישט דארט געווען ווען נישט שטעקט ער אים אריין א שווערד וואלט עס יעדער געזען, איך וויל אייך פרעגן. ער איז די גרעסטער הלכות נדה פארלערנער פאר סאטמאר אין ווילימסבורג, איז דאס נישט קיין דזשאוק? יו דאונט טינק איטס א דזשאוק? ער אליין גלייבט נישט דערין, אז ער גלייבט נישט דערין אז ער טאטשט א אישה נדה, נו וויאזוי קען איך אים טראסטן? איינער מיר ענטפערן? ער גלייבט יא דערין, ער איז דורכגעפאלן, איך פארשטיי נישט, זאל ער זיך אויפשטעלן ברבים און זאגן רבותי איך בין דורכגעפאלן, וואסערע השפעה קען ער שוין האבן אויף א יונגערמאן? זאגט מיר איינער דו האסט עס נישט געדארפט מפרסם זיין, זאג איך אים מיט דעם ביסטו גערעכט, דאס איז געווען די סיסטעם אלע יארן, יעדער מלמד, יעדער מגיד שיעור, און יעדע לעסביען טיטשער האט געטאטשט די קינדער, און מען האט עס טאקע נישט מפרסם געווען, וואס איז אבער געווען דער סוף? ס'האט זיך אליינס מפרסם געווען, אין סאטמאר טוירטי פארטי פערסענט דראפאוטס און אלע זאגן ס'האט זיך אנגעהויבן מיט מאלעסטעישן, יעצט די רבנים האבן מיר געזאגט זיי זענען מסכים פרויען זאלן זיך לערנען, זיי זענען צו אלעם מסכים, פרעג איך הרב וואס ביסטו אזוי גרינג מסכים?

אן אינטערוויו וואס כ'האב געהאט מיטן בחור אויפן טעלעפאן, און ס'איז אביסל שווער צו פארשטיין וואס ער זאגט ווייל ער איז געווען מורא'דיג דערשראקן, כ'האב אויך אביסל געטוישט דאס קול, ער האט געזאגט אז ווען יאנקל פירער האט אים געוואלט אריינשטופן א סופאזעטארי אין די מחילה איז ער אנטלאפן ביז לאנדאן. הערטס אים אויס. אה, דו מיינסט א סופאזעטארי מען זאל קענען מען זאל קענען ארויסגיין. וואס, פאר יום כיפור האסטו עס געדארפט האבן? האסט נישט געקענט ארויס גיין האט ער דיר געזאגט אז וואס? נו, ביסט אנטלאפן פון אים? יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן. איך האב געהאט אכט בחורים, עה עלף בחורים וואס האבן געוואלט אריינגיין צום רב. ס'איז דא א איד וואס האט געמאכט תשמיש המיטה מיטן ר' בערעלען, ער הייסט וויאזוי הייסט ער שוין? הערשל? ניין ער הייסט נישט הערשל, ער לאדט אסאך בחורים אויף שבת, וויאזוי הייסט ער שוין? נו רוטנער, קענסט איינעם רוטנער? נאכאמאל, אזוי מיינסטו ער איז אן ערליכער איד? אזוי מיינסטו? איך וויל דיר עפעס זאגן, זאלסט דיך קיינמאל נישט טועה זיין, פארוואס? אקעי, ער האט א זון הערשל רוטנער וואס האט מכשיל געווען א בחור, דער בחור האט מיך אפגעקאלט כ'האב עם געשיקט פאר טערעפי אין ארץ ישראל, האב איך אפגעקאלט הערשל רוטנער אז דו טארסט נישט זיין קיין מגידשיער, האט הערשל רוטנער געזאגט אז ער מעג יא זיין א מגידשיער, פארוואס? ווייל ער גייט פאר טערעפי, ער גייט אויך פאר טערעפי, פרעג איך עם וואו גייסטו, זאגט ער אין שלום בניך, ס'איז דא א ארגענעזעישאן שלום בניך. שלום בינייך, אבער איך האב געז. איך קען זייער גוט שלום בינייך, איך קען די גאנצע הנהגה דארט, האב איך אפגעקאלט געפרעגט צו ס'איז דא אזא מענטש וואס ער הייסט רוטנער וואס ער גייט דארטן פאר העלפ פאר טיפולים, האבן זיי געזאגט ס'נישט דא אזא מענטש, ס'איז שקר, ווער ס'האט דיר דאס איינגערעדט איז א ליגנער, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, איז געווען עלף בחור וואס זענען אראפ פון וועג. שוין אראפ פון וועג, סיר צו. ניין ניין הער לאמער דיר ענדיגן די מעשה, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט אז מען קען נישט אריין לאזן די מענטשן צום רב ווייל ער האט מורא געהאט ס'וועט זיין יענע סקאנדאל, האט ער געזאגט אז זיי זענען קיין איינער נישט באגלייבט. ער, רוטנער, האט נישט געלאזט אז מען זאל אריין לאזן די בחורים צום בעלזער רב, פארשטייסט?

נאכאמאל, איך גיי אים נישט ארויסנעמען ווייל ס'איז ענקער מוסד און אז עטס ווילטס נישט מיטארבעטן האב איך מיט דעם גארנישט. עטס דארפטס מיטארבעטן.
נאכאמאל, א מינוט, א מינוט, כ'פארשטיי נישט, איך בין נישט קלאר. דו האסט מיר יעצט פארקויפט א מעשה און איך זאל גיין טון דאס? איך זאל גיין מיט דעם ארבעטן? איך בין עפעס אן אומזינסטיגער ארבייטער? כ'הער נישט. וואס? אה אקעי, איז ווייסטו וואס, איז זאל ער דיר יא, מאכסט מיך משוגע און גיי גיי שטעל דיך אויפן קאפ, יעדער איז א גוטער, יעדער פארקויפט מיר א מעשה, ער אליינס, ער קען נישט זיין פארמישט אין א מיאוס'ע געשעפט און איך זאל גיין טוהן, מיך אינטערעסירט עס נישט, מיינע קינדער לערנען נישט אין בעלז, מיך אינטערעסירט עס נישט, און נאכדעם א ש. נאכדעם א מינוט.

אלרייט. דא האט עטס א בחור פון לונדון וואס ער קאלט אפ, א בעלזער בחור, און ער באקלאגט זיך אז יענקל פירער, ער האט געהאט עפעס בויך ווייטאג האט ער געוואלט אריינלייגן א סופאזעטארי, ווייסט, עס זאל אים העלפן ארויסגיין, האט יענקל אים געאפערט ער וועט אים אריינשטופן דעם סופאזעטארי, א חזיר יונג, דא א בחור וואס ער האט געהאט דזשובענייל דייעביטיס, און ער האט געלערנט דארטן, און יענקל פלעגט אים ארייננעמען, ער האט דארטן עפעס עטליכע דירות וואס ער האט געקויפט פאר זיינע קינדער, האט ער, פלעגט ער אים דארט אריינרופן צו דארטן. און ער האט אים געגעבן די נידל אין די פיס, שפעטער האט מען אים געכאפט און געפרעגט פארוואס טוסטו דאס, האט ער געזאגט וואס הייסט, ער מוז דאך זען אז דער בחור זאל האבן דעם נידל גענומען, איך האב דעמאלטס געשריגן אויף מאטנא וואס פאר א חזיר ער איז, דער בחור האט דזשובענייל דייעביטיס און שוין אזוי ביסט אן פון די זעקס, זיבן, אכט, ניין, צען, עלף, צוועלף, דרייצן, פערצן יאר, און אים האט מען שוין אויסגעלערנט וויאזוי מען געבט זיך אליינס א נידל, זיין מאמע איז נישט געווען אינוואלווד אין דעם, מען האט אים אויסגעלערנט אז מען געבט א נידל און וואטעווער וויאזוי מען געבט עס, מען געבט עס אין די. פיס לעבן די ערווה, סאו דער חזיר גייט אים געבן די נידל יעדן טאג, נעמט אים אריין אין א צימער און האט זיך ענדזשויט, עניוועי קאלט מיך יעצט אן א בחור אז ער האט אים געוואלט אריינלייגן, איז א בחור שוין אין די יאהרן, שוין זיבעצן אכצן, האט אים געוואלט אריינלייגן דעם סופאזיטארי אין די מחילה, כ'וואלט צוגעלייגט זיין ערווה אויך, שרייט ער פארוואס לאט מען דאס צו, זאג איך אים ער וויעט, ער וויעט, קיינער לאט עס נישט צו נאר איינער וואס ער זאגט ער האט מיט דינט ער האט משמש געווען דעם בעלזער רב, ער הייסט אהרן הערש רוטנער, זאגט ער ער איז א צדיק. זאג איך, יא, ער איז א צדיק, ער האט נאר א פראבלעם, ער ווייסט אז זיין זון הערשל רוטנער האט מכשיל געווען קינדער, האט ער געמאכט א חשבון אז די אלע קינדער זענען נישט באגלייבט, פארוואס? ווייל ער איז נאך געווען א קטן דעמאלטס, און מען האט יעדן דיסקוואליפייד, כ'האב געהאט עלף עדות, זאגט מיר יענער, יא, אבער ער וועט בקרוב ארויסגיין ווייל ער איז שוין אן עלטערער, ער שלאגט שוין, ער איז משוגע, זאג איך אים, הער אויס, בעלזער רב האט יעצט באקומען עפעס הונדערט און דרייסיג מיליאן דאלער, פון עפעס א איד א גביר האט אים געלאזט ירושה, יעצט איז א מלחמה צווישן בעלז און צווישן דעם רב, דער רב טענה'ט אז מען האט עס פאר אים געגעבן. ממילא ער האט קיין עין הרע דארט איך ווייס וויפיל קינדער ער האט און דאס איז אלס פאר זיינע קינדער פאר יעדן קומט צען פופצן מיליאן דאלער שרייען אבער די בעלזער קהילה מ'האט עס בכלל נישט פאר דיר געגעבן ס'איז געגעבן פאר בעלז פאר מוסדות בעלז און זאלן זיי זיך אויסשלאגן און זאלן זיי ביידע מצליח זיין דו האסט א פראבלעם אז בעלזער רב האט א פראבלעם אז מען האט דיך מאלעסטעד צו מען האט אריין געשטופט דעם פופיק אין תחת אריין ער לאכט פון די אלע זאכן סאקמער גאקמער איז געקומען אה, בעלזער רב איז ארויסגעגאנגען קעגן די בחירות און קעגן דעם און קעגן יענעם. ער לאכט פון אים. דאס איז א מולטי ביליאן דאלער ביזנעס אזוי ווי סאטמאר. דער וויל אויך זיין גרויס. האט אן אלטן נאמען פון דער אלטער היים און יעדער האט צוגעשטעלט און צוגעהאלפן. און האט זיך גוט אהערגעשטעלט קיין עין הרע. ער האט א פראבלעם יא גיין בחירות נישט גיין בחירות דאס איז געמאכט געווארן ווייסט פאר וועם דאס איז געמאכט? פאר ליידיגייערס פאר יצחק שטערן איז דאס געמאכט. יענער איז אין די ריעל מאני ביזנעס. עפעס. אויסער דעם וואס ער האט באקומען מיליאנען אין ערטער, דא אין אלבאני האט מען געגעבן פאר בעלז מיליאנען זיי זענען א מולטי מולטי מיליאן דאלער ארגענעזעשן אזוי ווי סאטמאר סאטמאר איז ווערט צוויי ביליאן דאלער צווישן די אהרונים און די זאלוינים דאס איז געווען אין דער אלטער היים האט מען אלץ פאר קהילות זענען נישט געווען טעקס זיי האבן נישט געדארפט צאלן טעקס ביי יוסף הצדיק איז אויך געווען אזוי רק אדמת הכהנים האט מען נישט געקענט טאטשן. ס'איז די נאן פראפיטס. סאו בעלזער רב האט א גרויסן נפקא מינה צו מ'האט דיך גערעיפט צו מאלעסטעט, ווייסעך וואס, הי דאזענט קעיר. און ס'איז גוט נעבעך פאר די מענטשן וואס זענען ערנסט, זיי האבן נישט נעבעך קיין פרנסה, דער בעלזער רב לאכט פון אונז, ער לאכט פון יעדן. ער איז געווען פארשריבן אין פארבס מיט אפאר יאר צוריק, א יאר צו צוויי יאר צוריק, אז פון די גרעסטע צען מיליאנערן אין די וועלט. יעצט האט אים איינער נאך געגעבן הונדערט און דרייסיג צו הונדערט און אכט און דרייסיג מיליאן דאלער. און מ'וועט אים נאך געבן, דארפסט דיך נישט זארגן. זאג איך אים, הער אויס, ווילסט קומען פאראויס? געזונטערהייט, גיי פאראויס. זאגט ער, ניין, איך האב עס דאך געגעבן. זאג איך אים, מיינט איר איך בין עפעס א פאסט אפיס, מען ווארפט מיר אריין א בריוו און איך גיי עס שוין דעליווערן? איך האב מיט אייך גארנישט, ווילט איר קומען פאראויס און זיין א פראנט ראנער איז גוט, און ווען נישט נישט. זאגט ער, איך קען נישט זיין קיין פראנט ראנער ווייל איך האב מורא פאר שידוכים. זאג איך אים, פיין. זאגט ער מיר, נאכדעם ווען כ'וועל א חתן ווערן, כ'וועל חתונה האבן, דעמאלט וועל איך ארויסגיין. פון דעמאלטס וועסטו שוין האבן נאך א ווייב אויכעט און א שווער אויכעט, און ס'וועט נאך זיין אסאך ארגער, און וועסט נישט וועלן דערציילן דיין ווייב אז האט ער אראפגעצויגן די הויזן און געוואלט אריינלייגן א סעפאזעטארי ווייל זי וועט אנהייבן צו ווערן סקעפטיקל צו אפשר האט ער אריינגעלייגט און אפשר נישט נאר א סעפאזעטארי נאר זיין פיפי און זיין פינגער, סאו ליסען, טו מיר א טובה, אה כ'האב געמיינט אז מ'זאגט אייך נעמט איר קער, זאג איך אים נא נא נא. זעה אז קיינער קומט נישט פאראויס, דעם זאל עס בלייבן אזוי, זאל ער ווייטער שטופן בחורים און געבן זיי נידלס טון וואס ער. און ער איז אויך א מדריך פאר חתנים, אין בעלזער ביכל שטייט שרייבט מען דארטן אז ער איז דער מדריך פאר חתנים. און דער רוטנער זאל פארדעקן אלע עוולות, טאקע אן ערליכער איד אבער טויט משוגע, ווען נישט ער וואלט געווען א קלין האוז אין בעלז. יעצט, מענטשן האבן זיך באקלאגט אז ס'איז געווען זייער אסאך בויך ווייטאגן דעם זומער, כ'האב ענק געזאגט, די בויך ווייטאגן קומט פון דעם וואס די עסן איז נישט פריש, די טראק קען בלייבן סטאק אויפן ראוד ערגעץ מיט א פלעט טייער צוויי דריי פיר שעה, ס'באקט ארויף די היץ, און. און מען לעשט אויס דעם פען מיט די מאטאר ווייל דער טראק קען נישט פארן עניוועי און מען וויל נישט ס'זאל בלייבן סטאק, איי ס'ווערט אלעס פארשטינקען, מען וועט עס עניוועי פארקויפן הו קעירס, ס'געווען זייער אסאך פוד פויזענינג און איך האב עס שוין מסביר געווען אסאך מאל און כ'וועל עס נאכאמאל מסביר זיין, ווילאנג אונז האבן נישט ליגעל טראקס וואס זיי גייען דורך אינספעקשאן פון אינטערסטעיט און זענען נישט געהעריג געמאכט אז ס'זאלן קענען האלטן. פריש אלעס, ביז דעמאלטס טאר מען נישט קויפן פון די קאמפעני, נאר וואס, דארף איינער זיין וואס ער זאל נאכקוקן די אלע זאכן, נישט יעדער האט די צייט פאר דעם, און מענטשן פרעגן מיך אפשר זאל איך עס טון, זאג איך איך האלט נישט דערביי, פארוואס זאל איך עס טון, ווייל עטס האטס ארויסגעלייגט א חרם אויף מיר, איך האלט נישט דערביי, עסט פארשטינקענע עסן, זאלטס אלע זיך לענדן אין א שפיטאל, און היילטס ענק, איטס ווערי ווערי סימפל, דיס איז די פראבלעם און ווער ס'שרייט וואלף וואלף וואלף, ווען ס'קומט דער וואלף קומט קיינער נישט, ווייל מ'זעט ער איז א ליגנער. זעלבע אויך עטס האטס פארפאפט דעם עולם מיט אלעם וואס עטס האטס געטון, עווריטינג יו דיד האט עטס פארפאפט דעם עולם, עטס האטס געהאלטן אין איין שרייען וואלף וואלף וואלף וואלף, היינט ווען עטס דארפטס אנקומען צו איינעם נאבאדי לוקס יור וועי, קיינער קוקט נישט ענקער וועג, עטס זענטס געבליבן מיט אפאר אויסגעלאסענע משוגעים דעטס אלל, קיינער וויל נישט צוהעלפן, און אז מען וויל שוין צוהעלפן וויל מען גרויס געלט דעטס איט. ווער ברויך אייך האבן? מען האט גענומען די קינדער, מען האט מיט זיי געמאכט דזשאוקס, מען האט מיט זיי געטון כל דבר אסור, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, געקומען איינער, ער האט דעסיידעט איך גיי יא אראפלייגן מיין פיס, און איך האב אראפגעלייגט מיין פיס, איך האב מיך געלייגט אין חרם, נישט וואס דער חרם באדערט מיך, דער חרם באדערט מיך נישט, ווייל איך האב ענק שוין געזאגט, אמאל איז געווען א איד וואס ער האט געטשעפעט זייער שטארק דעם בעלזער רב, און ער איז אריינגעלאפן צום מונקאטשער רב אז דער בעלזער רב האט אים געשאלטן, האט ער אים געזאגט אזוי, הער אויס, דארפסט גארנישט מורא האבן, ער האט. זאלט נישט מוציא שנתו זיין, דו דארפסט גארנישט מורא האבן, דו זאלסט נאר איין זאך זען, ווען די יאר גייט דורך דעם לעצטע נאכט, זאלסטו ארויספארן פון שטוב. פרעגט ער פארוואס, זאגט ער, עס איז דיר גארנישט געשען במילא, נאר די חסידים האבן געזען אז דו לאכסט פון די גאנצע קללה, און זיי וועלן דיך קומען הרג'נען, איז גיי קודם אוועק, זיי זאלן דיך נישט קענען הרג'נען. דאס זעלבע דא אויך. און וויל מאכן פאר די קינדערלעך ס'זאל זיי גיין גוט, מען זאל זיי נישט מאלעסטן און אלע אנדערע קרוקישע זאכן וואס עטס האטס, און מען זאל לערנען פון די טשיילד דעוועלאפמענט אוו די באדי, כאפט מען אן יענעם און געט אים א לייג אריין אין חרם. סאו האסטו יעצט א גרויסן פראבלעם, קיינער קוקט אן נישט ענקער וועג, און ממילא אז מען קוקט נישט ענקער וועג איז נישט דא ווער ס'זאל טון קיין שום עסקנות, ווייל די גרויסע געלטער וואס מען פלעגט גנב'ענען קען מען שוין נישט היינט, ווייל די גאווערמענט ווייסט וואס ס'גייט. און סטראשען יענעם שיסן צו הארגענען קען מען אויך שוין נישט. איינער קאלט מיך אן ער קען טוהן עסקנות פאר עפשטיין ער זאל קענען ארויסקומען פאר די פינף יאר, זאג איך אים טו גארנישט ער זאל דארט פייגערן, און ער וואלט ווען געהארגעט דארט דעם ספרדישען, וואס וואלט ווען דעמאלטס געווען? אז זיי האבן נישט קיין מורא יענעם צו הארגען האבן נישט קיין מורא אז זיי האבן זיצן אין פיס אפאר יאר. שוין, סאקמער קאקמער פיל מיט באלאוני. דאס איז עס. עניוועי, מען האט ארויסגעשיקט, כ'האב ענק געזאגט צוויי חדשים צוריק, מען זאל גיין אינוועסטיגעיטן די ישיבות, וואס מען לערנט און וואס מען לערנט נישט, איז יעצט איז ארויסגעקומען א ריפארט, א דיקע ריפארט, כ'האב עס נאכנישט געליינט, אבער איך זאג ענק די באדעם ליין וואס דארט שטייט, שטייט אזוי, פֿופֿצן ישיבות האבן זיי נישט אריינגעלאזט, אה, זיי לעבן נאך אין אלט אזיאטישן סאקמערע קאקמער קינדער אינספעקטאר, מען שיקט די קינדער פון באיאן אויף פאפא און פון פאפא אויף וויזשניץ, מ'האט זיי נישט אריינגעלאזן? נאנאנאנאנאנא, זיי האבן אריינגעגעבן ווער ס'האט זיי נישט אריינגעלאזט, די זענען אויף די שווארצע ליסטע, ס'הייסט דו לאזט נישט אריין, איך געב דיר דאך געלט, דו לעבסט דאך פון מיר, שטייסט דאס איז סאקמער קאקמער מיט אלע בהמות, עניוועי, למעשה די אנדערע ישיבות וואס מ'האט זיי יא אריינגעלאזט האבן געזאגט אז ס'איז וועי וועי וועי אנדער ווייניגער וויפיל מ'דארף קענען, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, מ'געט געלט. אומזינסט. כ'האב ענק געזאגט, אמעריקע זוכט נישט צו געבן געלט מען זאל לערנען תורה, זיי אינטערעסירט דאס נישט, זיי ווילן נאר אז דאס איז א חלק פון דזשאבס, מ'וועט האבן דזשאבס, מ'וועט ווערן דזשאדזשעס, אידישע דזשאדזשעס, מ'וועט ווערן רבנים, מ'וועט פירן בית מדרש און קהילות, איטס אנלי ביקאוז אוו ביזנעס. יעצט זאגן זיי ס'איז א מכה בדופן, קיינער ווערט נישט קיין רב פון דעם, מ'נעמט חיים לייב פיליפ דעם חזיר וואס האט אריינגעשטופט פונקטליך אין תחת פון זיין שוואגער, אדער פארקערט, זיין שוואגער האט אים אינעם לאך פונקטליך אריינגעשטופט, דער לייביש טייטלבוים, דעיס דעיס דעיס וועם מען נעמט, מען נעמט נישט קיין נארמאלע מענטשן, מען האט גענומען דעם אלטן פרידמאן באטשי, א איד וואס ער הייבט נישט אן צו קענען לערנען, קיין דיין האט ער זיכער נישט געקענט זיין, מען האט אים גענומען וועגן פאליטיקס, דער סיגעטער האט זיך געוואלט אריינשטעלן זיינס א פרענד, ער קען נישט, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, און פארטיג, איינמאל מען איז זיינע א פרוי האט מיר פארציילט, זיי גייען פרעגן, זי מעג גיין מיט דעי דזשולערי אין די גאס, וועט זי טוט וואס אלע טוען, און אויף דעם דארף ער דאך נישט קיין דיין, עניוועי, ס'איז באלאוני אלעס. ס'איז סאקמער קאקמער, זיי זענען די איינציגע וואס האבן כשר פלייש, ווייל טאמער נישט וועלן זיי טעראריזירן, זיי זענען די איינציגע וואס האבן אלעס, די בעסטע, די בעסטע שולן, אז מען מאלעסטעט איינעם לאזן זיי נישט זאגן, יעצט איין רב ווייסט פון וואס דא גייט פאר, און ער זעט אז ער איז אויף צרות, ער נעמט אסאך געלט פון די גאווערמענט, האט ער מיך אפגעקאלט נעכטן ביינאכט און ער פרעגט מיך וואס קען מען טון צו דעם, זאג איך אים רבי דריי זאכן, נאמבער וואן טארסטו מיט מיר נישט רעדן איך בין אין חרם, נאמבער טו איך האלט נישט ביי דיר העלפן ווייל איך בין דער וואס ער ברענגט אונטער די גאנצע זאך. כ'מיין איך בין א חלק דערפון, און נאמבער טרי, איך האלט נישט אז דאס הייסט געהאלפן אז מ'לערנט נישט, איך האלט מ'זאל טאקע לערנען, א יונגל זאל וויסן וואס ס'הייסט א פיפיק, און וואס ס'הייסט די ביצים, די באלס, און א מיידל זאל וויסן וואס ס'הייסט א וועדזשיינע, און א מיידל זאל וויסן וואס דאס הייסט די קלעטעריס, און זאל וויסן די אלע זאכן וואס דאס הייסט, און זאל וויסן וואס דאס הייסט איר ברעסט, האב איך יעצט אפגעקאלט א מיידל צוויי טאג צוריק. זאגט זי אז זי ארבעט אויף א פלאץ און בעלעבאס האט איר געזאגט דיין העירדו וואס דו האסט געהאט ביז יעצט איז שענער ווי די וואס דו האסט יעצט האט זי גראד גערופן די פאליס זי האט גערופן די פאליס און למעשה גענומען א לויער איז די שאלה איז פונקטליך צו דאס הייסט אויך סעקשועל הערעסמענט אז דו זאגסט פאר א מיידל יור סאו קיוט יור דיס יור דעט קען זיין אויף די דזשאב איז עס ארגער פארשטייסט אונז האמיר עס נאכנישט קלאר ארויס אבער דערווייל קאסט אים הונדערט טויזענט דאלער צו ענטפערן דעם סאמענס. און יעצט איז ארויסגעקומען א נייע זאך, מיין אקאונטענט האט מיר געשריבן אז די אקאונטענטס מוזן ארומשרייבן פאר אלע בעלי בתים, ס'איז א נייע זאך אז יעדער מענטש האט אן ארבייטער מוז גיין זיך לערנען א קורס וואס דאס הייסט סעקשועל הערעסמענט, און די ארבייטער מוזן אויך באקומען א קורס און דער בעלעבאס מוז עס באצאלן, ווער ס'האט מער ווי פופצן ארבייטער איז נאך ארגער די מצב, איך האב עס ארויפגעלייגט איך האב עס ארומגעשיקט אויף אלע וואטסעפפס, יעצט גייטס ענק אויסלערנען, אונז גיימיר זאגן פאר סאק. מער קאקמער גייטס אין דרערד, דעטס אלל. עטס האט געטון גענוג רשעות אלע יארן פאר אונז און אונזערע קינדער. כ'האב געוואלט זאגן איך לייג ארויף וואס איינער האט אריין געשטעלט, אבער איך וויל זייער אסאך מעורר זיין, איך בין פול מיט קריטיק אויף די גאנצע זאך, קריטיק פון עי טו זי, כ'וויל נישט אז מענטשן זאלן האבן דעם טעות. ס'איז געווען א תנא וואס ער האט געהייסן ר' מאיר, יעדער ווייסט מ'זאגט ר' מאיר בעל הנס אלקא דמאיר ענני ענני ביום קראנו, מ'געבט צדקה, דער ר' מאיר האט געהאט א פרוי וואס זי האט געהייסן ברוריה, די בריריה האט זיך גערעכנט אין די גמרא ווי א תנא, ווייל זי האט נאכגעזאגט פאר תנאים זאכן וואס זי האט געהערט פון איר מאן און פון אנדערע תנאים. זי איז געווען א תנא, זי איז געווען א פרוי, אבער מען האט זי אנגענומען אזוי ווי א גרויסער מענטש ווי א תנא. איינמאל האט ר' מאיר געזאגט אז נשים דעתן קלות, פרויען די דעת איז ביי זיי אביסל קאליע. א פרוי אז דו'סט וועלן מיט איר מזנה זיין, יו דזשאסט העוו טו העוו די רייט טיים און געדולד. און געלט, ענד יו קען קעטש עני לעידי אין די סטריט. אזוי האט דער מאיער געזאגט. דאס איז צוגעקומען צו בריריה. האט זי געזאגט וואס'ער א לאו לייף מיין מאן איז, קען יעדן צוקומען, איך וויל זעהן מ'זאל צוקומען צו מיר. ויהי היום צוויי תלמידים פון ר' מאיר האבן נישט געוואלט אז ר' מאיר זאל פארשעמט בלייבן, האבן זיי געלייגט פלאקנס, מזנה צו זיין מיט בריריה, ר' מאיר'ס ווייב. זיי האבן געלייגט פלאקנס און נאכאמאל פלאקנס און נאכאמאל פלאקנס. ס'האט נישט געארבעט. זי איז געווען א גרויסע מענטש. ויהי היום האבן זיי זי צוגערעדט און זי געווען מסכים צו מזנה זיין, זי געווען רעדי און זי גייט מזנה זיין, דער וואס האט איר אזוי צוגערעדט האט געזאגט הער אויס איך ברויך דיך נישט, דו ביסט ר' מאיר'ס ווייב ביסט אן אשת איש, איך בין א בחור אין זיין ישיבה, איך זוך מיר נישט קיין צרות, כ'האב דיר נאר געוואלט ווייזן אז ר' מאיר איז גערעכט, מען קען יעדע פרוי צורעדן צו זנות, גראדע מען קען יעדן יונגערמאן אויך צורעדן און יעדן בחור אויכעט, נאר. יעדע פרוי איז נשים דעתן קלות ס'איז אביסל גרינגער ווייל א בחור גיין אים אריינשטופן אין די מחילה וויל ער נישט א פרוי איז געמאכט מען זאל איר אריינשטופן אין איר לאך עניוועי איז ארויסגעגאנגען די נאמען אין די ישיבה אז בריריה האט געוואלט מזנה זיין מיט דעם און דעם בחור זי האט זיך זייער געשעמט און זי איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך און זי האט אראפגעשפרינגען און זי האט זיך דערהארגעט אזוי ווי דער בערגער געדענקסט בערגער מען האט אים געטשעפעט האט ער אראפגעשפרינגען פון זעקסטן פלאר. יעצט ווילסטו מיר יעצט איינרעדן אז די מיידל ווייל זי איז נישט העפי גייט זי מזנה זיין? איך האב נישט די צייט און די געדולד אבער כ'קען דיר זאגן איין זאך, עניבאדי יו וואנט יו קעטש, עניבאדי. אמת, כ'זאג שוין אסאך מאל ווייל אין דזשאב דער באלעבאס ביי אים איז א סעקס פיטשער, ער וויל זי, סאו הי טאלקס נייס טו האר, ער געט איר א רעיז, ער באמפט אריין אין איר. און זי קומט אנגעטון מיט א זיבן הונדערט דאלערדיגען קלייד, ווען ער קומט אהיים איז די ווייב גייט נאר מיט א גאטשע, פארגעסט אנצוטוהן די שייטל, און דאס הויז שטינקט פון קאקא פון דוקי וואס די קינדער האבן געמאכט, און מען דארף אויסוואשן די ווינדלעך מיט אלע אנדערע זאכן, איז במילא טרעפט ער מער ליבע און זי טרעפט אויך מער ליבע אינעם אפיס, דאס איז א קלארע זאך, יעצט די רבנים זאגן אז די פרויען זענען מזנה, ס'איז ליידער אמת, ס'איז אמת ווייל איך קריג די טעלעפאן קאלס, איטס א הונדערט פערסענט טרו. ס'געווען א איד ער האט געהייסן קאשויער רב, ער האט געהאלטן אז מ'טאר נישט שיקן פרויען ארבעטן ווייל נשים דעתן קלות. ס'איז דא דזשאבס וואס מ'קען האבן אינדערהיים, ארקיטעקטס אין ארץ ישראל האט מען שוין געטון אויף דעם אסאך אז מ'זאל נישט מוזן גיין ממש אין די פאבריק. איך געדענק איך בין געווען א בחור אין וויזשניץ איז געווען איינער בראש, געטראפן א רוסיש מיידל, א האלב יאר נאך די חתונה האט זי מזנה געווען מיטן באלעבאס, דעטס וואט איטס מעיד פאר, זי איז געווען זייער א געלערנטע, געווען אן ארקיטעקט. און זי געארבעט ביים באלעבאס האט זי אים געגעבן גוטע עצות בעפאר יו נאו דעי ווענט אוט טאגעדער און מ'האט מזנה געווען זיך געמוזט גט'ן און אזוי זאלסטו וויסן איז די סדר עולם אזוי ווי דער קאשוי'ער רב האט דאס געזאגט און די אלע סאקמערע קאקמערע יאקמערע באקמערע אידן ביי זיי איז געווען א שאד אז די מיידל זאל נישט אהיים ברענגען די הונדערט דאלער א וואך מען זאל זיי קענען חתונה מאכן מען אריין צום רבי'ן מ'האט אנגעדרייט א שטינק אז ס'איז געווען א שרעק צו קוקן, און שוין, און מען האט מבטל געווען די גזירה וואס קאשוי רב זאגט. די מעשה, דער אלטער איד איז געווען גערעכט, קאשוי רב האט געוואוסט וואס ער זאגט, ווייל פונקט ווי עס איז געקומען אן פראבלעמען צו מיר און צו אנדערע רבנים זענען צו אים אויך אנגעקומען פראבלעמען. איך האב אמאל געפרעגט א איד, איך זאג אייך איך זאג אייך בתורת נאמנות, איך זאג אייך נישט יעצט קיין גוזמא, ער האט געהאט א פאבריק דרייסיג יאר, און פון די חשובסטע אידן אין סאטמאר, האב איך אים געפרעגט אמאל, זאג מיר דעם אמת, קיינער וועט נישט וויסן, ביסטו שוין אמאל נכשל געווארן מיט א סעקרעטערי א מיידל? זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, נישט איין מאל, נאר זייער אסאך מאל. פרעג איך, אלץ איז געווען די זעלבע? זאגט ער, ניין. וועלכע מיידל כ'האב געוואלט, כ'האב געדארפט געבן א גוטן רעיז, כ'האב מיט איר גערעדט שיין, האני סווידהארט, כ'האב צוגעשפארט די טיר און ס'איז געווען דערנאך. ס'האט מיר מודה געווען א איד וואס ער איז א, ער איז געווען א מעניופעקטשורער אלע יארן. איז עפעס א פראבלעם צו כאפן א מיידל? דאס איז די פראבלעם היינט? שטותים מיט הבלים, ס'האט נישט צו טון ווייל זי האט יא א גוטן רילעישאן מיט איר מאן צו נישט, ר' מאיר האט געהאט א גוטן רילעישאן מיט זיין פרוי, האט אויך געוואוסט מען דארף מקיים זיין מצות עונה, פון דעסוועגן דאך מ'האט איר געלייגט גענוג א פרעשור, גענוג געזאגט האני איי לאוו יו, האט מען איר געקענט כאפן, שי וואס רעדי. איך קען א גרויסן רב וואס איז אין מאנראו, פון די גרעסטע רבנים דארטן, ער האט איינגערעדט א פרוי און ער איז מיט איר געגאנגען וואוינען, נאר זי זאגט זי איז אריינגעקומען אין האטעל האט זי געזען ווי ער איז נאקעט אויסגעטון האט זי נישט געוואלט אריינגיין זי איז אנטלאפן. סעקס האט נישט צו טון צו דו האסט א גוד טיים צו נישט, מען קען וואוינען מיט די פרוי ביינאכט, און מען קען אינדערפרי גיין צו די סעקרעטער, ס'איז צוויי ס'איז גופים מחולקים, אזוי האט אנגערופן די גמרא, און איינער וואוינט מיט צוויי ס'איז גופים מחולקים איז ער עקסטרא חייב כרת אויף יעדן, סאו דער בעל דבר טאנצט ביי יעדן גוף מחולק, נאך מער, ווען ער האט ארויסגענומען דעם פופיק פון דעם לאך פון איר איז שוין געווען א איסור כרת, ווען ער איז אריין איז שוין געווען, אבער ווען ער איז ארויס איז ער דאך פערטיג, איז שוין דא ביי דעם זעלבן גוף ווען ער שטופט עס נאכאמאל אריין. ווען ס'איז אן אבר חי, נאטירליך ווען ער האט נישט אריינגעשפריצט אין איר. איז עס גופים מחולקים איז עס נאכאמאל כרת. מ'קען בועל זיין א מיידל זיבן מאל און האבן יעדעס מאל א איסור כרת פאר דו האסט נאך געשפריצט. אז מ'האט שוין געשפריצט און ס'איז א אבר מת איז שוין נישט קיין ביאה. טו די באלאוני וואס דו פארקויפסט, דער טאטע, די מאמע, דער מאן, אהער מיט אהין, דאס איז אלץ באלאוני מיט שטותים. יעצט לאמיר גיין א סטעפ ווייטער. דו זאגסט אז די רבנים טוען צו דעם גארנישט, די רבנים קענען צו דעם גארנישט טון. איך האב א סטאטיסטיק, זעכציג פראצענט שידוכים זענען געטוהן געווארן אוווער ענד עבאוו די קינדער'ס וויל. דער מיידל האט געשריגן מאמע איך וויל נישט. איך האב די וואך אויפן אויפן האטליין ס'וועט שטיין נעקסטע וואך. איך האב א גאנצע אריכות ווי ס'איז דא א פרוי וואס הייסט מיסיס פישער מיט א מפיק פיי מיסיס פישער און זי טראגט אן שידוכים רחמנא לצלן. און זי מאכט נאך צוויי מיט דריי שידוכים, און איינער וואס האט געטון אזא טריפל שידוך, מען האט געגעבן די מיידל, מען האט איר געגעבן ווען זי געווען א כלה, זי געגאנגען כסדר צו די טיטשער, און זי האט איר אריין געלייגט אינעם געטראנק אז זי געווארן אינגאנצן נישט ביי זיך, איי מין שי שי דידנט נאו וואט העפענד, מען האט נאר געווארט ביז ס'איז דער שדכן, די פרוי וואס האט געלערנט מיט די מיידל האט אנגעזאגט איך וויל איין זאך, מען זאל מאכן זיכער זי ווערט שוואנגער און זי האט א בעיבי. און נאכדעם וועט זי שוין נישט איבערלאזן יענעם, און זי האט אים איבערגעלאזט מיט די בעיבי, יענער איז א חולה רוח, סאו דו האסט א פראבלעם סיקסטי פערסענט שרייען כ'האב נישט געוואלט דעם שידוך, און וועגן דעם איז דא טוירטי פייוו פערסענט גיטין, דער טאטע קען נישט פעיסן די פעקט אז דער חתן שניידט זיך די בארד, און ער קען נישט פעיסן די פעקט אז דער חתן האט דאס געטון און יענץ געטון, און ער כאפט נישט אז די כלה איז נישט בעסער, קיינער וויל נישט קענען זיין שלעכטע סחורה. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, דו זאגסט אז ס'איז דא איינער וואס ער איז א קאנטראל פריק, דו ווייסט פאר יעדן. בחור וואס איז א קאנטראל פריק איז דא א מיידל וואס איז א קאנטראל פריק, מענער ליידן מער פון פרויען קאנטראל פריקס ווי פרויען פון מענער קאנטראל פריקס, ווייל א פרוי איז א קאנטראל פריק ווייל דער אייבערשטער האט אין איר אריינגעגעבן זאל זיין שטארק ביי זיך ווייל זי דארף אויפכאווען די קינדערלעך און זענען ווילד און יעדער האט זיין אנדערען וועג, א מאן לאזט לויפן ס'איז גוט, א פרוי שלאגט. זיך. א פרוי די עקרת הבית. סאו וואס מיינסטו? ס'איז נישט דא מענער וואס זיי ליידן פון פרויען קאנטראל פריקס? איך ביי די זעלבע דרשה וואס דו האסט יעצט געזאגט הער איך פארקערט. כ'הער כסדר א קאנטראל פריק, מיין פרוי איז א קאנטראל פריק, זי לאזט נישט אהער, זי לאזט נישט אהין, און אמאל איז דאס גוט ווייל אזוי איז מען מחנך גוטע קינדער. סאו די אלע באלאוניס וואס דו ווילסט אונז פארקויפן, איך וויל דיך עפעס. עפעס בעטן, דו ביסט נישט גענוג לאנג א סייקייטריסט, קען זיין דו האסט א פראבלעם ביי דיר אין די פעמילי ענד יו סי איט יור וועי, באט איטס נאט טרו, אלע זאכן וואס דו זאגסט איז שטותים מיט הבלים, איז א מיידל גייט ארבעטן און זי איז יונג, שי איז א יונגסטער, און זי ווייסט נאך נישט וואט סעקס איז אלל אבאוט, און דא קומט איינער און הייבט מיט איר אן צו רעדן און אהער מיט אהין, דו מיינסט נאר די בעלי בתים כאפן אריין מיידלעך? איך קען א יונגערמאן וואס האט אריינגעכאפט, ער ארבעט אויף א פלאץ, פיר פינעף מיידלעך האט ער שוין זיכער ארום געטרענט מיט זיי, ער האט מיר געזאגט, און האט מיר געזאגט ווער זענען אויכעט, ס'איז נישט קיין סוד די אלע זאכן, ווייל נאכדעם ווען מען טוט עס, יו פיעל סאו גילטי אבאוט איט אז דו זאגסט עס אויס, ווער אויכעט, סאו די אלע זאכן וואס דו האסט געזאגט איז שטותים מיט הבלים, מען טאר טאקע נישט גיין ארבעטן ווייל ס'איז א ענין פון א איסור יחוד וועט זיין בעילות אסירות, און איך האב אריין געגעבן אין די מיידלעך וואס זיי גייען ארבעטן, געגעבן זיי א דרשה, האב איך באקומען שוין דריי פאון קאלס, כ'האלט שוין מיט די דריטע פאון קאל, איינער זאגט דער בעל באס האט געזאגט דיין העיר דא ביז יעצט איז געווען אסאך שענער ווי היינט און זי האט אים איינגעזעצט, נאר יעצט איז א גאנצע קאנטערווערשל אישו צו דאס הייסט סעקשועל הארעסמענט און מ'האט געמאכט יעצט נייע בוקס. כ'האב באקומען פון מיין אקאונטענט א סי פי עי אז מ'האט ארבייטער מוז מען אנהייבן צו לערנען די זאכן און וויסן ווייל טאמער נישט גייט מען אריינפאלן, און א צווייט מיידל האט מיר געזאגט אז דער בעל באס האט איר געגעבן דעם טשעק אנגעכאפט די רוקן אזוי ווייסט. פון אבאוו די רוקן, האט זיי נאך נישט איינגעזעצט, שי קאלד די פאליס רייט עוועי, און נאכדעם איז געווען א דריטע קעיס, יענע סתם שי וואקד אוט און שי סעד אל טעל אל מיי פרענדס נעווער טו קאם היער, דו האסט א פראבלעם, דו ווילסט יעצט אפשטעלן דעם יצר הרע פון זנות וואס ארבעט שוין ארום זעקס טויזנט יאר, ס'איז געווען אידן וואס האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי הוי' אלקיך און זיי האבן געהערט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, און משה רבינו איז אראפגעקומען א האלבן טאג שפעט ויקומו לצחק, געזאגט רשי גילוי עריות מיט שפיכות דמים, סאו וואס האקסטו אונז א קאפ? דו גייסט יעצט גיין יצר הרע אפשטעלן מיט דעם? ווייל דער מאן איז א קאנטראל פריק, ממילא אז ער איז א קאנטראל פריק, און ווען א פרוי פאלט אריין מיט א קאנטראל פריק דארפסט וויסן איין זאך, ס'איז דא פֿינף און דרײַסיק פראצענט גיטין וועט זיין נאך א פראצענט, מיט א קאנטראל פריק קען מען נישט לעבן, און די זעלבע מיט א פרוי, מען קען אויך נישט לעבן, ס'פלאצט אויס נאך אפאר חדשים צו נאך אפאר יאר, צו ס'פלאצט אויס אין די קינדער, די קינדער זעען נישט קיין שלום בית. האבן זיי נישט קיין שום גיידענס אין לייף, און דער אלטער קאשער רב איז גערעכט געווען, נאר אונז האמיר געהאט זריל גליק מיט אזאלעכע שקצים וואס האבן מעניפעלעיטעט דעם סאטמארער רב אויף די שחיטה און אויף אלעם, זיי האבן צאמגערעדט אויפן כל דבר אסור און פארטיג, און דער רב האט זיך נישט געוואלט טרעפן מיט דעם, דער רב האט נישט געוואוסט דעם אמת וואס גייט פאר אין די פעקטעריס, מען האט אים קיינמאל נישט פארציילט, מען האט געוואטשט אז ער זאל נישט וויסן, ווייל אז נישט וואלט ער געווען דער ערשטער וואס האט אונטערגעשריבן אן איסור מען זאל נישט שיקן מיידלעך ארבעטן, מ'פלעגט נאך שיקן אין פעקטעריס. מיידלעך פון אכצן יאר זאלן שניידן סחורה, קאטן דאס יענץ, פאקן, מען האט מיט זיי געמאכט אזא מין הפקר, ס'איז אנבעליוועבל, און איך האלט עס אין איין זאגן אויף מיין האטליין ווער ס'הערט מיך אויס, יעצט אז די רבנים קומען שוין פיינעלי ארויס אז די אלע פרויען, מען קען נישט זאגן אלע, מען קען זאגן א גרויסע פראצענט גייען פאר זנות, דעי לאוו די פלעיס, ז'איז שוין אטעטשט צו דעם בויפרענד. אדער צו דעם באלעבאס נישט נאר די באלעבאס א פעקטערי ארבעטן צען פיפצן מענטשן זי איז שוין אטעטשט און זי האט אינדערהיים אויך סעקס די גמרא ברענגט אז אין צייט פון חומש רשי ברענגט עס צו האט מען געהאט צוויי ווייבער איינס איז געווען אויף סעקס מען האט געמאכט זיכער אז זי זאל נישט שוואנגער ווערן ווייל זי זאל נישט ווערן אויס שיין א פרוי וואס זי ווערט שוואנגער ווערט גראב און אנגעבלאזן און ביז זי גייט צוריק צו איר ארידזשינעל פאזישן און נאכדעם זי דארף האבן פעטי ווייל זי דארף האבן אסאך פעט זאל קענען שוואנגער ווערן איז ווערט זי אנגעבלאזן און גראב, וועגן דעם זענען דאך אלע פרויען גראב, נישט ווייל זיי עסן מער ווי א מאן, איז למעשה האט מען געהאט נאך א פרוי וואס די איז געווען געמאכט אויף צו האבן קינדער, אזוי ברענגט רש י חומש אין בראשית, דא דא איז אויך די זעלבע, די וואס האבן די פאבריקן די עשירים האבן צוויי מיני ווייבער, איינס אינדערהיים וואס זיי מאכן מיט איר קינדער פאר'ן עולם אויפצואווייזן נאך אפאר יאר, די אנדערע איז אביסל סעקס. כ'האב געזאגט פאריגע וואך אינעם האטליין אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען הייערן א סעקרעטערי ווייל זיי האבן גענוג געלט, זיי ברויכן גאנץ נישט די ארבעט, און כ'האב שוין באקומען א טעלעפאן קאל אז ס'איז אמת. דאס איז די מעשה, א איד האט געדארפט א שידוך טון מיט א טאכטער, איז בקיצור דער מענטש האט זיך נישט געוואוסט ווי ס' טוט זיך, ער האט געוואוסט ווי ארבעטן טווענטי פאר סעווען, זאגט ער האט א שיין מיידל וואס ארבעט ביי אים אין אפיס, זאגט די ווייב, דו ביסט משוגע, איך זוך דיך פאר די טאכטער זוך איך א שידוך, א בחור. נישט א מיידל? אה, איך האב נישט געוויסט. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? טאטעס ווייסן אפילו נישט וואס גייט פאר מיט די קינדער. איך וויל וויסן איין זאך, האט זיך א מענטש אמאל גענומען די מי דארט ווי זיין טאכטער ארבעט צו גיין נאכקוקן? קיינמאל נישט. מיינע קינדער זענען געגאנגען צו זיין טיטשערס, בין איך געגאנגען אין די סקול און איך האב מיך נאכגעקוקט וויאזוי עס לערנט מען דא, ווען קומט אויס אן איסור יחוד און ווען אהער און ווען אהין, און אזוי טוען אלע ערנסטע מענטשן. דער טאטע איז זיך אפילו נישט געגאנגען נאכקוקן ווי זי ארבעט, קען זיין ווען ער האט געזען ווי זי ארבעט האט ער אזוי.

געזעץ אז דער מאן איז א קאנטראל פריק און זי האט געזינדיגט מיט א אנדערן, די סעקס מאכט איר ער זאל זיך פילן בעסער, דער ציט דאך איר אראפ עניוועי, סאו וואס הייסט ער איז א קאנטראל פריק במילא זינדיגט זי, און איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, דו זאגסט אז די ווייבער זינדיגן ווייל די מענער זענען קאנטראל פריקס, דו ווייסט אז אונז האבן מיר מיידלעך וואס זיי זינדיגן אויכעט, ווער איז זייער קאנטראל פריק? זייער קאנטראל פריק איז דער יצר הרע, דער שטן, דער אייבערשטער האט באשאפן יעדן מענטש מיט א הויקער, יעדן מענטש האט ער באשאפן מיט א הויקער, יעדע מאן יעדע פרוי, דער מאן לויפט נאך נאך א נקבה, די גמרא זאגט, ס'איז גזירת מלך, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן אז יעדער מאן זאל נאכלויפן נאך א נקבה, און די זעלבע האט ער באשאפן אז יעדע נקבה זאל נאכלויפן נאך א זכר, עס האט נישט צו טון מיט קיין קאנטראל פריקס, ס'איז דא אסאך מאל עלטערע אלמנות וואס זענען שוין געשטארבן די מענער, ס'איז נישט דא קיין קאנטראל. פריק, אדער ס'איז דא עלטערע מענער, ס'איז נישט דא קיין פרוי קיין קאנטראל פריק, פארוואס לויפן זיי נאך נאך מיידלעך און נאך ווייבלעך און נאך אלעם, נחמיה וועבערמאן איז נאכגעלאפן סאטמארע מיידלעך, ער האט געכאפט אכט אדער ניין וואס אונז ווייסט מיר און ווער ווייסט וויפיל נאך, ווער איז דארט געווען דער קאנטראל פריק? די מיסיס וועבערמאן? וועגן דעם איז ער אזוי משוגע געווען? לאז אפ מיט די שטותים, גיי אן די רייט טרעק, ס'איז דא א זכר ס'איז דא א נקבה, קויף א מעגנעט, צוויי מעגנעטס, איינס וועסטו אויסדרייען נארט פאול, און איינס וועסטו אויסדרייען נאך די סאוט פאול, לייג עס אראפ אויפן טיש און זעה וואס וועט געשעהן, א טיעם אוו וויילד הארסעס קען עס נישט אוועקשלעפן, פארוואס? עס ליגט אין די טבע פון יעדן מענטש, דער אייבערשטער האט אונז אזוי באשאפן, בלוט, אלע מיני תאוות, דעטס אלל איט איז, און מען גייט אפילו אויף עקלדיגע בלוט, אפילו א פרוי איז א נידה זי איז בלוטיג, זי איז עקלדיג, וועט ער נאכלויפן, איי האסט דאך א שיינע קלינע ווייב וואס האט נישט די אלע צרות? ניין, דאס איז די טבע פונעם מענטש, און פארדריי נישט קיין קאפ, איז א מעגנעט, נארט און סאוט, אפעסעטס אטרעקטס, ענד דעטס איט, שאלה איז נאר פארוואס א זכר לויפט נאך נאך א זכר, און דאס איז נישט אפעסעטס, נאר דער לאך פונעם זכר איז אן אפעסעט, די מחילה זיין איז אן אפעסעט, אזוי ווי א פרוי'ס לאך, דעטס אלל. אט איך בעט דיך רעד נישט מער אזאלעכע שטותים, ווייל איך לייג עס יעצט ארויף צו לערנען דעם עולם אז דו רעדסט שטותים, א פרוי טאר נישט גיין ארבעטן, ס'איז כמעט נישט דא א פרוי וואס איז נישט נכשל געווארן אויף א דזשאב, כמעט נישט דא. נישט דווקא די ביאה אליין ס'אריינשטופן, נאר זי האט זיך פארליבט אין איינעם, ווען זי האט געוואוינט מיט איר מאן האט זי געטראכט פון יענעם, ווען זי האט גערעדט פון יענעם האט זי גערעדט אזוי אז ס'איז איר געקומען דם חימוד, וויסן דו וועסט נישט איבערארבעטן די וועלט, און מיט פאלשקייט וועסטו זיכער נישט געווינען. די קאשוי רב איז געוען גערעכט, מ'האט עס פארבלענדט פון סאטמאר רב'ס אויגן, ס'איז געוען א רשעות. דאס מיינט נישט אבער אז מען דארף נישט טון אין דעם, מען דארף נישט לאזן פרויען גיין ארבעטן טאמער מען מוז נישט, מען קען אינדערהיים קען זי טון געוויסע ארבעט, און טאמער מען מוז, מוז דער מאן גיין זען וויאזוי ס'זעט דארט אויס, און דעמאלטס כולי האי ואולי וועט זיין ארדענונג. כ'פארשטיי ס'איז א בושה אז מ'האט פון סאטמאר רב פארהוילן געוויסע זאכן, אבער הער אויס, יעדער בשר ודם האט זיך געהאט פראבלעמען. און פונקט ווי מען האט פארהוילן די פלייש פון די בהמה פלייש, און מען האט אים געזאגט אלעס איז כשר, און יעדע צווייטע רב איז אריין אמאל צום סאטמאר רב און האט אים געזאגט רבי איך בין געווען ביי די פלייש ס'איז צרות ס'איז צרות, האט די רבי זיך אנגעכאפט זיינע הענט ער האט געזאגט די מיינסט מיין פלייש הייסט עס די ווילסט מיר עסן מיין פלייש האט די איד געזען אה ס'נישט דא צו וועם צו רעדן בין איך שוין נישט דא דעטס איט מען האט אים פארהוילן אסאך זאכן און דעטס איט און ווי אונז מוז מיר יעצט פארבעסערן די אלע זאכן. דאס מיינט נישט אז איך רעד אויפן סאטמאר רב, פארהוילן פון גרויסע צדיקים גרויסע זאכן, בפרט נאך סאטמאר רב האט געהאט אזאלעכע רשעים ארום און ארום, לויט וואס פאר א גרויסער צדיק איז געווען אז אזאלעכע רשעים האבן אים רעגירט, א איד וואס האט מאכיל געווען נבילות וטריפות יארן, עזריאל גליק, און דער אנדערער אברהמעלע ווערצבערגער, די אלע מנוולים שקצים, מאכילי נבילות וטריפות, די זענען געווען די זיינע רעכטע הענט, אנפארטשענעטלי, ארום יעדן גרויסן צדיק דרייט זיך דאס סביב רשעים יתהלכון. סרול דו הגר המצרי. כ'הער זאגן דו האסט נישט קיין כח, האסט דיך אפגערעדט פאר אן עלטערן חסיד פון וויזשניץ אז דו מוזט גיין אויף וויקעישן אפאר טעג, סרולי האסט געטשעפעט מיט קליינע קינדער מיט א פרוי וואס האט געגעבן צו זייגן פאר א קליין קינד וואס מ'האט אים געדארפט באקוקן צום ברית, סרולי האסט געטשעפעט מיט מיר, איך האב דיר גארנישט געטון, איך קען דיך אפילו נישט, כ'האב דיך נישט גורס געווען, נישט דיך און נישט דיין טאטן, דיין טאטע האט מיר געזאגט איך זאל קומען דארטן לערנען ווען מ'וועט אהיימקומען פון בני ברק. זאג איך, מען וועט מיר געבן א שיעור על איך קומען, זאגט ער, יא איכ'ל דיר געבן א שיעור, ער איז קיינמאל צום שיעור נישט געקומען ווייל ער איז געווען ביזי קויפן ריעל עסטעיט, אבער ער איז געקומען צום פארהער האט ער געשיקט איינעם זאל מיך רופן, האב איך אים געזאגט, זאג ר' מאטל ער האט נישט געגעבן קיין שיעור און איך בין נישט משועבד צו אים, איך גיי אוועק אויף סאטמאר, איך האב נאך מיטגענומען נאך א חבר אויך, סא איך האב דיך נישט גורס געווען קיינמאל און נישט דיין טאטן, און די האסט נישט געהאט קיין שום רעכט צו זיך שטעלן מיט מיר אין מלחמה. האסט געדארפט אייביג קלערן אפשר וועט נחום געווינען. אזוי ווי די מעשה מיט בן גוריון, ארץ ישראל אין ניינטין פיפטי פיפטי וואן איז נישט געווען קיין פרנסה, האט איינער אין כנסת געזאגט לאמיר דעקלערירן מלחמה אויף אמעריקע, אמעריקע וועט אונז צוקלאפן די ביינער אזוי ווי זיי האבן געטון מיט דזשעפען, ממילא עמער אונז בלייבן אויף וועלפעיר ביי זיי פאר די רעסט אוו אווער לייף. האט בן גוריון געזאגט ס'איז א ריזיגער פלאן, נאר וואס וועט זיין טאמער כ'וועל געווינען, וועל איך האבן צוויי הונדערט מיליאן פרעסערס אומזינסט, דעמאלטס איז נאך געווען אזויפיל אין אמעריקע, היינט איז שוין דא דרײַ הונדערט מיליאן. סאו עט די ענד אוו די דעי האסטו געדארפט קלערן וואס וועט זיין אז דו וועסט פארלירן און נחום ראזנבערג וועט געווינען. יעצט מיט נחום האסטו א שווער פעלד, דו שיקסט טאקע שלוחים, דו ווילסט דיך איבערבעטן, איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, דו ביסט א פראסטער פאוער, ביסט א מישלינג פון צוויי שמוציגע טיפה זרע, האגער און טווערסקי, און איך הייב מיט ענק נישט אן אפילו צו פארהאנדלען, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, סאו לאמיר גיין צו שטאט. האסטו געזאגט פאר דעם איד אז דו מוזט דיך גיין אפרוען? דו וועסט נישט ארויסקריכן פון דעם דו מיט יצחק שטערן האט אנגעדרייט א גאנצע זאך אויף נחום ראזענבערג פארוואס? ווייל ער האט געוואלט אז דיין טאטנס מקווה זאל זיין כשר ער הארט אזוי מיט דיין טאטנס מקווה ווי פון דיר? ער האט געוואלט נחום ראזענבערג אנלערנען ער קען דאך נישט אליין. ער האט געמיינט איך בין א וויזשניצער און כ'האב ליב וויזשניץ, ער האט נישט געכאפט אז איך בין אזוי ווייט פון וויזשניץ פונקט ווי פון סאטמאר, ממילא האט ער דיך אריינגענומען פאר'ן טויער און דו מיט אים, אים האט מען אנגעקלאפט אין לונדון, ער פארלירט דא זיין פנים, און דו וועסט נאך זעהן ווי דו יול סטיל וויינד אפ, איך האב דיר געזאגט דו וועסט נאך זיין בחיי אביך, וועסטו נאך זיין א נפטר, דיין טאטע האט זיך דאס אויסגעבעטן העלף. האט ער איינעם יא באגראבן און דעם אנדערן האט ער נאך נישט באגראבן. אבער דאס איז נישט קיין וועג ווי אזוי מען האט זיך אויפגעפירט. מיין איך, וואס האב איך דען געטון? כ'האב געשריגן אז מען זאל נישט טאטשן די קינדער, און אז דו האסט זייער שטארק געוואלט טאטשן די קינדער, האסטו געדארפט דיך שלאגן מיט דיין יצר הרע און נישט מיט נחום ראזענבערג. סאו, ברוך השם, דו ביסט שוין אויך פיניש. דו וועסט זיין א שיינע ריינע כפרה, דו וועסט איבערלאזן, ועזבו לאחרים חילם, דאס אלעס איבערלאזן פאר פרעמדע. זאלסט אליינס נישט וויסן פארוואס און פאר ווען. יעצט, ס'טוט זיך דא אין ווילימסבורג, וויזשניץ שטעלט ארויס ווער ס'האט גרויסע דירות מ'דארף האבן, כ'וועל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, חסידות איז זייער א גרויסע זאך, אבער אזוי ווי ס'איז אזוי א שטופעניש אין די גאנצע שטאט, זאל קיינער נישט אריינלאזן קיינעם ביי זיך אין שטוב, קיינער זאל נישט אריינלאזן קיינעם, ער וועט דיר נאך איבערלאזן זרע לבטלה אויפן לילך, און דיין ווייב וועט נאך נתעבר ווערן, און די זעלבע אויך, דו וועסט איבערלאזן און יענעמ'ס פרוי וועט נתעבר ווערן. הערטס אויף מיט די שטותים, מען ברויך נישט קיין רעבן, ראש השנה איז דא א באשעפער און מען לויפט צו אים. יעצט איך וויל אנהייבן צו געבן אביסל אינסטראקשענס וואס מען דארף צו טון און וואס מען דארף נישט צו טון, די ערשטע זאך וויל איך אייך געבן אינסטראקשענס אז מען זאל נישט גיין דאווענען אין קיין גרויסע שיל ווייל זינען דארפן קטנים אדער גדולים, און ביז דו וועסט אנקומען צו די ענדע פון די שיל וועט זיין א גרויסע פראבלעם ווייל איינער האט אים שוין אנגערעיפט אין טוילעט. דאס דארף מען זייער אבאכט געגעבן אויף דעם, און מען שטעלט אויס צעטלעך ווער ס'האט פלעצער זאל אוועק געבן פאר וויזשניץ פאר דעם פאר יענעם ווייל דער ציבור קומען ברענגט זאגן געבט נישט אוועק אייערע דירות נישט אוועק גארנישט, איינער קען דארט זיין מיט אן עלטערן בחור און ברענגען א חבר וואס וועט זיך דארטן אויסרייבן אינמיטן ראש השנה און מען קען דאך נאכדעם סוען אויך, געב נישט אוועק גארנישט וואס דו האסט, נישטא אזא זאך ווי אוועק צו געבן, נאכדעם וועלן מיר גיין ווייטער, ראש השנה זאלסטו אבאכט געבן. דו דאוונסט ביי א רעבין מוזטו דיך שטופן אויבן אן זאלסט קענען זעהן דעם רעבין, די אלע זאכן ברענגען נאר זנות און זנות און נאכאמאל זנות, בעט יעדן איינעם, וואטשטס וואס עטס טוטס, לויפטס נישט צו די רעבעס, און וואטשטס ענקערע קינדער, א איד וואטשט זיין קינד אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ער האט נישט געדאווענט און ער האט נישט געבלאזן שופר, ער האט גארנישט געטון נאר ער האט אפגעהיטן זיין קינד, נאכדעם איז דא אן אנדערער וואס ער האט געטון די אלע זיבן מצוות, אבער ער האט נישט געוואטשט זיין קינד. דער איד וואס האט נישט געוואטשט זיין קינד איז גארנישט ווערד ביים אייבערשטן. דער אייבערשטער געבט יעדן איינעם א שיינע מתנה, א לעכטיג קינד, און זאגט דאס איז מיין ענד וואטש איט, וואטש אוט פאר דיס טשיילד, און אז דו פאלגסט נישט איז גארנישט ווערד דאס אז דו פאלגסט נישט איז גארנישט ווערד דאס גאנצע. כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב געזעהן אויף איינע פון די וואטסאפס א שיינעם ניגון, אן אדווערטייזמענט פאר א עידזשענסי וואס זיי טוען פאר קראנקע, זאגנדיג דעם אמת, מען האט אמאל געבעטן דעם חזון איש א משפחה זאל אים שרייבן א בריוו וועגן עפעס א דירה, מען האט עפעס געגעבן דירות פאר תלמידי חכמים, האט דער חזון איש געזאגט אז איך וועל דיך שרייבן א בריוו דאס איז אזוי ווי איך קום זאגן עדות פאר דיר און דאס וועט זיין שקר ווייל איך קען דיך נישט אזוי גוט, איך קען שרייבן א בריוו אז מען זאל דיך אויך קאנסידערן אבער נישט אז מען זאל דיר געבן. חזון איש האט געזאגט מעשה שרייבן איז אזוי ווי צוויי עדות זאגן עדות, מענטשן גלייבן עס. עניוועי. כ'האב געהערט דעם ניגון און כ'האב אנגעהויבן אזוי צו וויינען, קען נישט קומען צו מיר פארוואס האב איך אנגעהויבן אזוי צו וויינען, און דער אמת איז איך האב אויך די זעלבע מיטגעמאכט מיט מיין טאטן און מיט מיין מאמען, וויפיל יארן יום כיפור בין איך געווען אין פרידוואלד, כ'האב דארטן גראד הנאה געהאט ווייל ס'איז געקומען אסאך סקווערע שקצים וואס זענען אראפ פון וועג, און ר' שלום, דארט איז דא איינער ר' שלום דער משגיח, האט זיך געבעטן, קינדערלעך, זאלטס טון וואס עטס ווילטס, כ'על ענק צושטעלן דא די טעלעוויזשאנס, כ'על ענק צושטעלן דא אלעס וואס עטס ווילטס, עטס זאלטס נישט מחלל יום טוב זיין. אבער איך בעט ענק איין זאך, זייטס דא טווענטי פאר אווערס, ממילא וועל איך וויסן זיכער אז עטס עסטס נישט און טרינקטס נישט, און אזוי איז טאקע געווען, אזוי האט ער צוריק געברענגט זייער אסאך אויפן ריכטיגן וועג, און ס'דא זייער אסאך ישיבות לעצטנס וואס האבן זיך אויסגעלערנט אז מ'מוז נישט נעמען נאר מצוינים, פארקערט, זיי זאגן בפירוש אין סאמער א ישיבה פאר בחורים וואס זענען העפוועי אף די דרך, און ס'ווערט עדווערטייזט יעצט איבעראל, איינער שרייבט ברעיקינג ניוז, איימען אפער, איימען, איי עם, אופענינג.

ענד העוו א פלעיס ווער דעי קען בי העפי, פיל לאווט ענד גראו אינטו ריעל מען. יעצט איך האב די ישיבה נישט אויסגעטשעקט, איך זאג עס נאר ווייל ווי סאיז דא עפעס א רעי אוו האופ געב איך עס שוין ארויס, קוק צען קום קינדערלעך סאיז דא אזויפיל דראפאוטס אזויפיל געהארגעטע נעבעך סאיז אנבעליוועבל, עניוועי שטייט דא אזוי. פאר מאר אינפאו קאנטעקט ראביי גוטמאכער, GUTMACHER, כשמו כן יהיה, א גוטמאכער, עיט פאר פייוו טו ניין זירא סעווען זירא פייוו וואן, און ס'איז אונטערגעשריבן מיכאל גוטמאכער עט האטמעיל דאט קאם, MICHAEL, איין ווארט, GUTTMACHER, ס'איז אלץ איין ווארט, מיכאל גוטמאכער, שטרודל, עט האטמעיל דאט קאם, רבותי,

עיטיאיסטס, אלעס קומט זיך צוזאם איין מאל א נאכט יום כיפור, יום כיפור איז די הייליגסטע נאכט פון יאר ביי יעדן, אין שולחן ערוך שטייט אז מען מעג געבן פארן קינד צו עסן טאמער ער איז הונגעריג, איי אפשר האט ער אליינס אריינכאפן א שטיקל בטעות ער האט פארגעסן, זאגט די שולחן ערוך די גמרא דער אימת הדין רוהט אויף יעדן, נישט דא קיינער וואס ס'רוהט נישט די אימת הדין. איז געווען פון אונז איינער א זיסער בחור, ער איז געווען דעמאלס אכט ניין יאר צו וויפיל, און ער איז געגאנגען אין טוילעט אין סאטמאר אין ראדני אונטן, איז דארט געשטאנען א איד און איז אריינגעקומען מיטן ווייסן קיטל, מיטן טלית, מיט די גאנצע ניין יארדס, און ער גייט אויכעט קטנים, און ער הייבט אן צו פאטשקען דאס קינד כל נדרי ביינאכט, שרייט דאס קינד צו אים, ס'איז דאך היינט יום כיפור ביינאכט, וואס איז דאס מיט אייך? א קינד פון אכט ניין יאר האט געוואוסט אז דאס טאר מען נישט טוען יום כיפור ביינאכט, מען טאר עס קיינמאל נישט טוען אבער נישט נאר יום כיפור ביינאכט, בקיצור האט ער געזאגט מאך דיך נישט צו טון, מאך דיך נישט לאך דיך אויס, און ער האט אים ארויס גענומען דעם אבר און האט אים אויס געדזשערקט, און יענער האט געקומען נעבעך צו זרע לבטלה יום כיפור ביינאכט, און פון דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו גיין דאון טאון, קיינמאל נישט חתונה געהאט, ער איז שוין אריבער די פערציג, ער קען זיך קיין שידוך נישט טרעפן, הי איז מעסד אפ פאר לייף. איך האב מיך דערמאנט ווען איך האב געהערט דא דעם שיינעם סאנג, כאטשיג דאס האט צו טון מיט א פריוואטע ארגענעזעישאן וואס וועט טרייען צו רעיזן געלט, ווען איך האב דאס געהערט האב נישט געקענט אויפהערן צו וויינען, איך קען נאך יעצט נישט אויפהערן, שוין א שעה נאכדעם, איך קען נישט אויפהערן צו וויינען, איך וויל עס ארויפלייגן פאר ענק, ווי א קינד שטייט ביים בעט פונעם טאטע און ער דארף גיין צו כל נדרי, נעמען דאס קינד אים געבן א בענטש, ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה, איז די טאטע זיצט אים נעבעך אין שפיטאל, און די זעלבע אויכעט. די קינדער וואס זיי קענען נישט קומען, און די טאטע האט זיין זון, און די טאטע ווייסט ס'איז יום כיפור ביינאכט, ער ווייסט אבער ווער וועט גיין מיט מיינע קינדער אין שול, ווער וועט זיי וואטשען, רחמנא לצלן וואס גייט פאר אין א שול יום כיפור ביינאכט. די גמרא פרעגט, די גמרא זאגט אז שמואל האט געפרעגט אליהו הנביא, כ'וויל דיך פרעגן עפעס, יעדער איד האט דאך יעצט תשובה געטון, ס'איז דאך יום כיפור, פארוואס קומט נישט משיח? זאגט אים אליהו הנביא, אזוי מיינסטו אז יעדער האט תשובה געטון? כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, שמואל איז געווען רב פון נהרדעא, ווייסט וויפיל מיידלעך מען האט בועל געווען אין נהרדעא? דו ווייסט נאר נישט ווייל דו ביסט רב, איך בין אליהו הנביא איך קוק עס צו, רבותי איך וויל ענק זאגן, זאגטס כאטש פאר די קינדער עשרת ימי תשובה, שטייט אין מגן אברהם ווער ס'עסט, פת פלטר, פת עכו"ם, זאל די צען טאג נישט עסן. ווייסטו וואס די צען טאג זייט זיך מצמצם לאמיר עס אנהייבן און אז מען הייבט אן מיט אביסל וועט עס גיין ווייטער און ווייטער סאו קודם וויל איך אייך ארויף לייגן דעם ניגון און נאכדעם וויל איך אייך ארויף שטעלן דריי סייקאלעדזשיסטס ס'הייסט צוויי פון איינעם און איינס פון אן אנדערן סייקאלעדזשיסט וואס זיי רעדן אז מען זאל נישט אריין כאפן אלעס יעדע מינוט הייב אן איך גיי אנהייבן יעצט א מינוט תשובה איך וועל נאכאמאל דורכפאלן איך נאכאמאל אנהייבן. באט טריי טו דו איט עוורי מינוט עט די טיים, און רעד צו אים נאר מען טוט זעהן ווי ווייט די אינוועסטמענט איז, ער ברענגט אז איינער האט געהאט ער האט אים געזאגט אזוי אדער געב איך דיר יעצט א מיליאן דאלער אבער איך געב איך דיר א דאלער אנצוהייבן און יעדן טאג געב איך דיר דאפלט, איז נאך דרייסיג טאג איז דער וואס האט באקומען יעדן טאג דאפלט האט שוין געהאלט מער ווי א מיליאן, ווייל ווען ער האלט שוין ביי אכט הונדערט טויזנט איז א מינוט האלט ער דאך שוין ביי זעכצן הונדערט טויזנט, ביי מיליאן זעקס. ס'איז באקאנט אז דער וואס האט געמאכט די שאך, די טשעס, געגאנגען צום קעניג און אים געוויזן, דער קעניג האט עס אזוי ליב געהאט, פרעגט ער וואס קען איך דיר באצאלן, זאגט ער עסט מיר ארויף לייגן איין ווייץ אויף יעדן אויפן ערשטן, אויפן שאך ווייסט איז דא די באקסעס, איין ווייץ אויף דעם און עס דאפלען יעדעס מאל, האט דער קעניג גענומען א שווערד האט אים געוואלט הרג'נען, ער מאכט זיך חוזק פון קעניג, איך וועל דיר ארויף לייגן דא פופצן ווייץ צי צוואנציג, זאגט ער פארן קעניג טו קודם וואס איך זאג דערנאך וועסטו זען וואס איך וויל, בקיצור ווען ער איז אנגעקומען ביי העלפט, פונעם שאך טעבל פון די טשעקערס האט ער שוין נישט גע... ס'איז שוין נישט געווען אזוי פיל ווייץ אין די גאנצע וועלט צו באקומען וויפיל ער האט געמוזט ארויפלייגן אויפן נעקסטן. האט ער געזאגט פארן קעניג, זעסט, יו העוו טו וואטש וואט יו דואינג. דאס זעלבע זאגט ער דעם זעלבן משל אז מען דארף וואטשן אז יעדעס מאל דאפלט זיך די געלט. זיי נישט באזארגט, היינט איז נישט געגאנגען, מארגן וועט יא גיין. ס'איז אזא מורא'דיגער מוסר השכל און איך וויל ענק ארויפשטעלן אלע. קודם יעצט שטעל איך ארויף. פון דאס יונגעלע, און דער טאטע זינגט נעבעך, וואס ס'טוט זיך אפ, כל נדרי ביינאכט, צווישן א טאטן און א זון, און אז דער זון טרעפט דעם טאטן קראנק אין שפיטאל, וואלט ער געוואלט אים זען אינדערהיים, אבער לאידך גיסא דער טאטע זעט דאס קינד מוז גיין אין בית המדרש אליינס, אוי ס'איז א בראך! יעצט ער איז סתם, ביי אים איז עס א בראך ווייל ס'איז נישט קיין פעמילי לייף, אבער עפטער אלל סעד ענד דאן, איטס מאטש מאר דען דעט, מ'טאטשט, מ'מאלעסטעט, מ'טוט, מ'מאכט, עניוועי, איך וויל זאלסט עס אויסהערן.

איז אויפן העכסטן פארנעם. די בעל תפילה הייבט שוין אן כל נדרי. ביי אברהמ'עלע אין קאפ לויפט אדורך פארשידענע שרעקעדיגע סצענעס פון אפאר שעה צוריק ווען ער איז געגאנגען אין שפיטאל זיין טאטע זאל אים בענטשן. אנשטאטס אויסהערן די בעל תפילה הערט ער די מאשינען פייפן, אנשטאטס זען דעם עולם זעט ער זיין געטרייע טאטע ליגט אין בעט אומבאהאלפן. אט הערט די געשיכטע.

דער באשעפער דער בעל הרחמים קוקט אראפ פון הימל און זעהט די צובראכענע הערצער פון דער טאטע און די אומשולדיג שעפעלע ווען זיי פרעגן מי יחיה און מי ימות מי ינוח פרעגט דער באשעפער מי יעלה בהר השם ווער גייט זיין די ריכטיגע שליח? נו אברהמעלע, פארצייל, וויאזוי האט זיך געענדיגט די מעשה?
ווילסט הערן וויאזוי עס האט זיך געענדיגט? איך וועל דיך פארציילן. מוצאי יום כיפור נאכן דאווענען, איך גיי אהיים אליין, איך ווייס נישט צי מען האט גע'פועל'ט,

שוין דארט האט עס געהערט א טאטע די וואך אין שפיטאל, מען גייט צו אים צו א ברכה ער זאל אים בענטשן ערב יום טוב, ערב יום כיפור, וואס ליגט אים אין קאפ ווער גייט מיט מיינע קינדער אין שול אריין, וואס וועט דארט זיין מיט זיי, אנבעליוועבל, רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, לאמיר נישט טון אזאלכע זאכן. איך האב ענק שוין פארציילט דא אז איך האב געמאכט א מקווה אין ארץ ישראל פאר א משפחה לוי האט דער איד געגעבן טויזענט פאר תפילין זעקס אדער זיבן הונדערט האט ער דעדיקעיטעד פאר חיילים די קינדער פון די חיילים פון צבא וואס די טאטעס זענען נעבעך געהארגעט געווארן האבן זיי נישט צו קויפן די טליתים און די ציצית ביי זיי טוט מען אן א טלית אויך און די תפילין בקיצור דער סוף איז געווען ס'איז געווען איין אשכנזישע פרוי וואס האט געבעטן רשות ביי מיר געבעטן דורך מיין ווייב, זי האט געבעטן רשות, אזוי ווי זי האט אויך נישט קיין געלט, זי וואוינט אין מאה שערים, און זי וויל אויך האבן א פאר תפילין, זי וויל וויסן צו זי מעג נעמען, האב איך געפרעגט דעם בעל הבית רשות, זאגט ער וואס הייסט דו מעגסט, זיכער זאלסטו נעמען, יא די חזן זאגט, בקיצור, און ס'איז געווען דארטן אפשר פערציג רבנים פון אלע שיכטן, און יעדער האט געגעבן א ברכה, יעדער איז געגאנגען צו זיין מענטש נעמען א ברכה, מיט אנדערע ווערטער די אשכנזישע פרוי פון מאה שערים איז געגאנגען צו צו א אשכנזישן רב. דער אשכנזישער רב ווינטשט אן פאר דאס יונגעלע, אייבישטער זאל העלפן, ישימך אלקים כאפרים וכמנשה יברכך, השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחנך, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. דאס קינד האט זיך זייער צעוויינט, ער איז צוגעגאנגען צו די מאמע און האט געזאגט, דו געדענקסט מאמע האסט מיך אלץ געפרעגט, פארוואס ביסטו אזוי טרויעריג טאטי איז אוועק, האסט א וואו, האסט צו עסן פון אלעם גוטן, זאגט ער מאמי, דער ישימך פון ערב שבת קודש ביינאכט, שבת ביינאכט פאר קידוש, דאס קען איך נישט פארגעסן, איך וויל עס האבן נאכאמאל, קיינער געט עס מיר נישט, דער רב האט געבענטשט דאס יונגל מיט א ישימך, בין איך צוגעגאנגען צו דעם רב האב אים געפרעגט איר זענט א כהן? איך, ניין, און פארוואס האט איר אים געבענטשט יברכך אזוי ישימך מיט יברכך, ער זאגט כווייס נישט פון הימל האט מען מיר אזוי אריינגעגעבן, קינד האט געזאגט די מאמע, די מאמע האט אלץ געזאגט זאלסט וויסן דיין טאטע קומט אראפ פון יענע וועלט, יעדן פרייטאג צו נאכטס און ער בענטשט דיך, האט דערציילט א מעשה אין די גמרא, ס'ווערט געברענגט אין מסכת כתובות, ס'איז א אמת'ע מעשה אז ר' רבינו הקדוש איז אראפגעקומען נאך זיין פטירה און ער האט געמאכט קידוש און רבי עקיבא אייגער דארטן אין גיליון זאגט און ער האט מוציא געווען די בני בית מיט קידוש כאטשיג א מענטש וואס איז נישט אויף די וועלט קען דאך נישט מוציא זיין, ער האט יא מוציא געווען. דאס האט אים זיין מאמע אלץ פארציילט, האט ער געזאגט, נע מאמע ס'איז נישט אזוי. טאטע, זאגט זי, ניין דיין טאטע איז אפשר נישט געווען רבינו הקדוש אבער ער האט דיך אזוי ליב געהאט. זאגט ער פאר די מאמע, יעצט אז כ'האב געהערט די זעלבע ברכה, איז בין איך יעצט זיכער איך בין מאמין באמונה שלימה אז מיין טאטע קומט טאקע אראפ און ער געבט מיר די ברכה. יעצט איך האלט מיט מיט דעם יונגל, דער יונגל וואקסט א לייט קיין עין הרע, איז וועגן דעם מ'דארף זייער וואטשן, ס'איז אזויפיל יסורים אין שטאט, מ'זאל זיי ארויסהעלפן וויסן ער איז א יוס און מ'העלפט אים ארויס כאפט מען אים אוי ער איז א יוס און מ'האט נישט פאר וועם צו פארציילן אז מ'האט אים מאלעסטעד איז אזא קרייעם רבותי עס איז געווארן זייער שטארקע ארדענונג אבער פון דעסטוועגן דאך איך וויל נישט אויפנוצן די הייליגע צייט פאר ראש השנה אפליינען די לעצטע צוויי צו דריי חדשים וואס איז אלס געשען איבעראל אין אמעריקע און אין ארץ ישראל. ס'האט זיך אפגעשטילט, ס'האט זיך בארואיגט, ס'פלעגט זיין הונדערטער קעיסעס, ס'איז דא דא א קעיס, דארט א קעיס, און אפאר לויפט מען שוין נאך א לאנגע צייט. איז למעשה זייער וואטשן אויף די שכינם'ס קינדער, נישט לאזן הפקר, א טאטע איז אין שפיטאל דארף מען וואטשן אויף זיינע קינדער, יעצט וויל איך ענק ארויפלייגן דריי שיינע מוסרים פון אנדערע מענטשן מען זאל זען, דער אייבערשטער וויל נישט זאלסט יעצט מאכן א טורן אראונד טרי האנדרעד ענד סיקסטי דעגריס ווייל ס'וועט גארנישט ארבעטן. זיך צוריקדרייען פון זיך אליינס, אלעס וואס דער אייבערשטער וויל פון דיר איז א קלייניקייט זאלסט דיך אונטערנעמען, און דאס ביסל קלייניקייט זאלסט אנהאלטן מיט מסירות נפש, און בסוף וועט דיך דאס שוין אריינברענגען צו אלע גוטע זאכן. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער צוויי וואכן צוריק, כ'האב אייך געפאלגט שוין פאראיאר, כ'האב קיינמאל נישט געדאוונט, כ'האב נישט געדאוונט נאך אלס יונגל און אלס בחור, נאר כ'האב געזען אז. איר זאגט זייער צו די זאך, ביסט שוין איבער די דרייסיג, כ'האב זיך מיישב געווען איך גיי אייך פאלגן יעדן טאג צוויי מינוט אנטון די תפילין, מאכן די ברכה אויפן של יד און אויפן של ראש, זאגן קריאת שמע ביז ה' אלקיכם אמת, און איך טו עס אויס. זאגט ער דאס האט מיך צוגעברענגט אז אינמיטן יאר האב איך שוין אנגעהויבן צו גיין אין בית מדרש, צו מנחה מעריב גיי איך נאכנישט ווייל איך ארבעט דעמאלטס נאך אביסל שווער אבער איך דאוון שוין, איך זאג די שמונה עשרה, און איך זאג קרישמע ברכות ה' ביי מעריב, און שחרית דאוון איך שוין געהעריג פול פול, א פול מעניו ווי מען זאגט, איך דאוון פון אנפאנג ביז צום סוף, ווארט נאר אביסל, פתחו לי פתח של מחט, דעטס אלל וואס מען ווארט. יעצט הערטס אויס דאס. קודם רעדט ער דא וועגן אדיקשן, הערט אויס דאס, ס'איז א מורא'דיגער פאוערפול סטעיטמענט.

ווען מען הייבט אן יעצט תשובה צו טון, קוק נישט איך מוז אויסזאגן זעקס מאל א טאג תהלים, פיר מאל א טאג, צוויי מאל א טאג, די אלע זאכן יעצט נישט וויכטיג. א קלייניגקייט מער וויפיל האסט געטון דעם געוועזענעם יאר. האסט נישט געלייגט תפילין? לייג תפילין. צוויי מינוט, צוויי מינוט. זאג קריאת שמע דערמיט טוסטו נאך א גרויסע מצוה, און אזוי יעדע זאך, האסט נישט געהאלטן שבת, וועסט אנהייבן יעצט צו האלטן שבת, מוזט נישט האלטן שיטת רבינו תם, קענסט האלטן שיטת הגאונים, ס'איז אינגאנצן צוואנציג מינוט א חילוק, באט נעווערדעלעס הייב אן מיט א קלייניקייט, וועסטו זען וועסט מצליח זיין. יעצט איך וויל אנזאגן אלע פרויען, דיין מאן איז א הפקר יונג טאמער ער נעמט קינדער אין שול וואס ס'איז דא אסאך מענטשן ווי מ'שטופט זיך ווייל און נישט וואס, מוזן זיי אראפגיין אין א טוילעט, ס'איז דא גענוג חזירים וואס זיי ווארטן אפילו אין טוילעט, משה עפשטיין האט פאראיאר געטאטשט א קינד אין א טוילעט און זאליק האט נישט געלאזט מ'זאל גיין צו די פאליס. סאו זאלסט געדענקען איין זאך, וואנס סאמטינג סטראק, יו'ר נאט גאנא היר די ענד אוו איט. און דו זאלסט לאזן דיין מאן גיין נאר אין א קליינע שול, און אז מען דארף גיין קטנים מיט די קינדער צו גדולים צו וועראעווער מען מוז גיין מיט זיי, גיי שוין טו גאו אלאנג וויט דעם, און נאך אויף פארענטשעס זאלסטו נישט לאזן דיינע קינדער זאלן שטיין ווייל דאס איז נישט מער ווי גילוי עריות, דאס קען די גאנצע פארענטשעס זיין שטיק גילוי עריות, שטופט מען אריין א בחור אינעם צווייטן און האלט זיך דארטן די פיס צווישן זיין פיפיק און ער שטופט עס אביסל און נאך פילט ער עס ס'ווערט א קישוי אבר מיט די גאנצע ניין יארדס, און כ'האב ענק שוין געזאגט. א בחור האט מיר פארציילט אז מען האט אים ביז הוצאת זרע איז עס צוגעקומען אויף די פארענטשע, סאו איך וויל ענק בעטן זייער שטארק זאלסט זייער שטארק וואטשן וואס עטס טוטס, און טוטס נישט קיין נארישקייטן, ווייל טאמער וועט עטס טוהן נארישקייטן ס'לאזן אז מען זאל די קינדער טאטשן וועט זיין טו לעיט, די זעלבע דארף מען אבאכט געבן. זיי גייען, די קינדער גייען יעצט אנהייבן צו גיין חול-המועד'יגן, מ'וועט פארן וואו ס'וועט זיך נאר לאזן, אויף אלע עקן פון די וועלט, און דו דארפסט וואטשן וואו ער גייט, און ווען ער גייט, און מיט וועם ער גייט, אויב דו האסט נאך א קאנטראל, אסאך טאטעס וויינען צו מיר, זיי האבן שוין נישט קיין קאנטראל, זאג איך עם דעמאלט פאר דיר איז שוין צו שפעט, יו מיסט די באוט, אבער טאמער האט מען נאך א, ווי מען זאגט, א קאנטראל, ס'וועט זיין מיטוואך, דאנערשטאג, פרייטאג, שבת, וועט זיין אלץ חול המועד, און. זונטיק וועט זיין הושענא רבה, הושענא רבה מעג מען דאך ארום דרייווען ארום בורדן, איז במילא נאר דא דא איין שבת אינמיטן, און די חברה גייען אויסנוצן דאס געלעגנהייט, סאו איך וויל ענק בעטן, טריי טו קאנטראל יור טשילדרען, טאמער האט איינער זיך שוין אויסגעגליטשט, גייען זיך אלע נאכגליטשן אזוי ווי דאמינאוס וואס זיי פאלן. האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת און א גוט געבענטשט יאר, און א כתיבה וחתימה טובה פאר אלע אידן.